א גוטן חול המועד סוכות, כ'האב שוין געמאכט א שיעור פון א שעה, וואס דארט זאג איך וועגן סעיפטי, מ'זאל נישט געבן קינדער קיין וויין אין די שולן, שמחת תורה, און איך רעד וועגן מ'דארף אבאכט געבן אויף די מקווה, ס'וועט זיין א מקווה געגייעכטס, און זאגט מיר איינער אז ברוך מרדכי לעבאוויטש איז באלעבאס אין די שול ווי ער דאווענט, אין בוהושטין. איינער זאגט מיר, איך איך נעם נישט ריספאנסיביליטי, איך מאך א דיסקלעימער, קען זיין ס'איז נישט אמת, איינער זאגט מיר אז ער ווייקט זיך דארטן נישט נאר יעדן פרייטאג, נאר אינמיטן די וואך און אינמיטן טאג, פרעג איך אים, דער בושטינער לאט עס צו, זאגט ער, וואס הייסט, ער איז דאך באלעבאס אויפן בושטינער, זאגט ער, ווען ער זאל כאפן א יונגל אין בושטין און ער זאל אים רעיפן, עט די, עט ער, און דער בושטינער זאל אריינקומען, עט זיך ברוך מרדכי אפילו נישט ארויפציען די הויזן, ער עט ווייטער טון און עט הייסן די בושטינער, גיי ארויס. זעהט אויס אז דאס געלט האט אים געמאכט באלעבאס דארטן, איך ווייס נישט וואס דארטן טוט זיך, באט איטס אנבעליוועבל, עניוועי, סאו מען דארף וואטשן די קינדער, ס'איז זייער וויכטיג, למעשה איך זעה אז דער עולם ציעט שוין מער צו מיין זייט, ווייל איך הער זאגן אז דער משה פרידמאן, דער משוגענער משה פרידמאן, די נערוון רירן זיך אים שוין, ער האט שוין געשריגן ביי אפאר אסיפות, אויב מ'וועט נישט צוזאמשטעלן א האלבן מיליאן דאלער אז טשארלס היינס זאל געווינען, דעמאלטס וועט ברוך מרדכי צוריקגיין אין דזשעיל. און נחמיה וועבערמאן וועט בלייבן זיצן אין דזשעיל, זאגט אים יעדער העי ביג דיעל, זיי האבן עס געטוהן, דעי דיזערוו איט. דער עולם איז שוין היינט נישט משוגע, דער עולם ווייסט וואס דא גייט פאר, די אלטע סאטמאר אזיאטישע מארמאראשע וועג אז ארויסגעבן יוי ס'עט אזוי זיין מען זאל וואוטן פאר פרעזידענט אבאמא ווייל ס'וועט זיין דירות אין וויליאמסבורג, פרעזידענט אבאמא האט דיר געגעבן א דירה וואס? מען זאל וואוטן פאר מעיאר וועגן מציצה בפה, ער האט בפירוש געזאגט ער האט גארנישט מיט מציצה בפה, בלייבן אויף טיר און קעדעס מויל. נאר ביי אונזער עולם קען מען איינרעדן. נו ווייזט מען זיי מ'האט א בלאק וואוט. נעה ס'טוישט זיך ברוך השם. יעצט וויל איך ענק אבער זאגן. איך האלט ענק אבער אין איין זאגן מוסר און קיינער הערט מיך נישט אויס. אט איז ממש איך זאג באמת ס'טוט מיר לייד. ר' נחמן פון ברסלב זאגט צוויי מענטשן האט ער אויף זיי רחמנות. איינער דער וואס ער ווייסט נישט וואס ער וויל. ס'טייטש מיט אנדערע ווערטער אז ער הערט אים נישט אויס. און איינער וואס ער ווייסט וואס ער וויל. און ער פאלגט נישט זיינע עצות. סא איך האלט ענק אין איין געבן גוטע עצות מיטן אייבערשטנס הילף און עטס ווילטס נישט הערן. איך האב ענק געזאגט אפאר חדשים צוריק און כ'האב עס איבער גע'חזר'ט פאריגע וואך, איינע א קרוב משפחה מיינע איז אין א נורסינג האום נעבעך, קען זיך נישט אינדערהיים אליינס ווי מ'זאגט באוועגן, איז זי אין א נורסינג האום, גיימיר אונז אהין אסאך, קומען דארטן אן סקווערע מיידלעך, יונגע מיידלעך, צוועלף, דרייצן, פערצן יאר אלט, זיי קומען זינגען פאר די חברה, פאר די אלטע מענטשן מיט אלטע פרויען. האב איך ענק געזאגט, לא יזכר ולא ישמע ולא יפקד, ס'זאל נישט געשען ווערן אזא זאך. און זיי האבן טאקע אויפגעהערט, עטליכע, ס'האט געפלעגט קומען זעקס זיבן גרופעס, און יעצט האב איך שוין געזען נאר איין גרופע. און איך האב מיך פארוויסט אז דאס איז פשוט א אייניקל פון איינער וואס ער ליגט דארטן, מילא ברענגט זי מיט דריי פרענדס. האב איך געזאגט ניין דאס טאר אויכעט נישט געשען, דאס טאר נישט גע. א מיידל באלאנגט נישט, אונז האב מיר געהאט אין ווילימסבורג ביין ענטאני ווין רב'ס נורסינג האום האב מיר אונז געהאט חשק שידוכים האב מיר געהאט, מ'האב מיר געהאט עווריטינג דעט יו וואנט טו טינק אף, אויפן פיפטן פלאר ס'איז געווען ליידיג און דארט זענען געקומען די בויעס מיט די מיידלעך און מ'האט געמאכט מ'האט. אויפגעמאכט דעם טעלעוויזשען אום יום טוב און אום שבת, און ס'איז געווען א מחיה עד כדי כך, ס'איז געווען א מיידל וואס זי האט געהאט געטון זייער א חשוב'ן שידוך, און זי האט אפגעלאזט דעם שידוך, זי האט אפגעלאזט, זי האט נישט געוואלט, זי האט זיך מיט דעם בוי פארליבט דארטן אין נורסינג האום, און זי האט אפגעלאזט דעם שידוך, שפעטער די לאוו שידוכים ארבעטן דאך אויף פון אסתר תענית ביז פורים, זי האט חתונה געהאט, ס'דא צוויי צו דריי קינדער מיט אים, מען הארגעט זיך ארום אין קאורט, ער זאגט אז זי טאטשט די קינדער, זי זאגט אז ער טאטשט די קינדער, וואס דא. טוט זיך, ס'איז ממש, ס'איז פרייליך אין אלע גאסן, ס'איז פרייליך נעבעך, יא. עניוועי, איך גיי ענק פארציילן וואס איז געשען אין מעטראפאליטען נורסינג האום אויף מעיפל דעם צווייטן טאג סוכות ביינאכט. ס'איז דא א בחור, וואס דער בחור, ער הייסט אברהם מאשינסקי, שטיין אין די צייטונג שטייט אז ער איז פון לעיקוואוד ניו דזשערסי, לאידך גיסא האט מיר איינער אפגעקאלט וואס ער קען נאנט די פרשה וואס ער איז א וואלונטיר אין די נורסינג האום און ער זאגט ער וואוינט אויף קעמיאו רידזש, אין מאנסי סאו קען זיין ער האט אפאר איידענטיטיס איך ווייס נישט. און קען זיין אז ער לערנט אין לעיקוואוד און ער וואוינט אין מאנסי און קען זיין זיינס א זיידע וואוינט דא קומט ער אים וויזיטן נוצט ער אויס די צייט ער איז א עובד עברי ער איז א עובד בין ביום ובין בלילה פארוואס איז אן עובד עברי עובד בין ביום ובין בלילה בייטאג ארבעט ער שווער פארן באלעבאס און ביינאכט געט אים דער באלעבאס צו א שפחה כנענית און די קינדער געהערן פארן באלעבאס נישט פאר אים, ס'איז נישט זיינע קינדער, ממילא איז ער אן עובד ביום ובלילה, בייטאג ארבעט ער פארן באלעבאס פאר די ארבעט וואס ער טוט און ביינאכט מאכט ער אים קינדער. עניוועי, איז דער איז שוין דארטן געווען שבועות און פסח אויכעט, און יעצט איז ער געווען סוכות און ער איז צוגעגאנגען אינעם גרויסן מעטראפאליטען נורסינג האום צו א סופערווייזער און ער האט איר געהאט מיט איר אפאר ווערטער, זיי אלע זענען דאך פיין, זיי ווילן זיך דאך ווייזן אין נורסינג האום. פרעגט ער איר זאג מיר דו האסט א בויפרענד? זאגט ער ניין. פרעגט ער אפשר קענסטו מיר געבן דיין סעלפאון? בקיצור א טשעט. זי האט אים געשריגן גיי ארויס פון דא און זי האט אים ארויסגעווארפן. דערווייל איז ער נישט בארואיגט געווארן. און דער וואס ס'געט מיר איבער זאגט אז ער איז א חסידישער בחור און ער גייט מיט א הויעכן היט. קען זיין ער לערנט אין לעיקוואד איך קען עס נישט אויספיגערן. ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז ער אריין נאכדעם אין א צימער ווי אן אלטער איד איז געלעגן און דארט האט ער געהאט צוויי אייניקלעך אדער אור אייניקלעך. מיידלעך, קליינע מיידלעך, זיי האבן געוואטשט אויף אים ביינאכט, שיקט מען מיידלעך זאלן זיך אומקוקן מיטן זיידן, קען זיין זיי שלאפן אפילו דארט מיטן, ער האט צוגעמאכט די טיר, און וואס ער האט געטון פונקטליך איז נאך יעצט אנדער אינוועסטיגעישן, צו ער האט געוואוינט מיט זיי, צו ער האט זיי סתם געפאנדלט, ס'איז שוין נישט וויכטיג, די מיידלעך זענען שוין אן די טראמא, און ס'איז דא יעצט אן אינוועסטיגעישן. יעצט נאכדעם איז ער געגאנגען. און ער האט געטראפן א יונגע אידישע און די איז נישט קיין שומרת שבת און לויט ווי דער דער וואס ס'געט מיר איבער וואס ער דארט א וואלענטיר פארציילט אז איך וויל נישט אריין גיין גרעפיק ווייל ס'איז באמת נישט וויכטיג אז ער האט געטוהן פארסיבל נישט נאר טאטשינג נאר ער האט געטוהן אסאך מער בקיצור נאכדעם זי האט זיך זייער דערשראקן א מיידל אז מען אטעקט, ווערט זי דערשראקן פרעגט ער איר זאג מיר די האסט א סעלפאון? ווייל ער שרייבט דאך נישט אין יום טוב, זאגט זי יא, זאגט ער טו מיר א טובה קאל מיך אריין אין מיין סעלפאון וואס ער האט געהאט אינדערהיים, די סעלפאון איז נישט געווען מיט אים יום טוב, דאך א שומר שבת און א שומר יום טוב, קיצור איז זי געגאנגען זי האט אים אריינגעקאלט, און זי האט זיך געקענט באשטיין צו טון ווייל אזוי וועט זי וויסן ביי די פאליס ווער ער איז, צען פופצען מינוט שפעטער ווייל ער האט דאך אטאקירט די נורס ווען ער איז אריינגעקומען, די נורס וואס זי האט נישט געוואלט מיטן אומצוטון, זי האט גערופן די פאליס, ס'איז געקומען אנדערקאווער עף בי איי, ס'איז געקומען ווי ס'איז דא איינער מיט א מיידל איז געקומען צו לויפן, און דערווייל איז ער שוין ארויסגעגאנגען, און מ'האט אים געזוכט דורכן טעלעפאן און מ'איז געוואויר געווארן ווי ער וואוינט, מ'האט זיך קאנעקטעד מיט די טעלעפאן קאמפאני, בקיצור מ'האט אלעס געכאפט און מ'האט אים אויפגעפיקט, יעצט אום יום טוב. האט מען אים ארויסגעלאזט, כ'ווייס נישט מיט וויפיל בעיל, ווער ס'האט געגעבן בעיל, איי דאנט נאו, ס'איז נישט, ווייס איך דיר זאגן, ס'איז אפילו נישט מיינע ביזנעס, יעצט למעשה, ער האט, ער קומט, זיין דעיט אין קאורט קומט אין אקטאבער, און ס'איז געווארן פרייליך אין שטאט, יעצט די מעשה איז א שיינע מעשה, עטס ווייסט דאך נחום ראזנבערג זיצט און חלומ'ט גאנצע נעכט, ער האט נישט וואס צו טוהן, און ער קומט אויף מיט אלע משונה'דיגע צודרייטע זאכן וואס איז נאר דא. עטס זענט'ס גערעכט, נאר וואס געשעהט ווען ס'ווערט א פאקט, ווען מ'זעהט ס'איז דורכגעגאנגען און איך האב געווארנט, און קוק וואס דא איז געשעהן. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין, אין נורסינג האומס דרייען זיך די בחורים וואס זענען שוואכע קלייענטעל, די וואס זיי האלטן נישט ביים דאווענען, ווייל ווען ער האלט ביים דאווענען דרייט ער זיך נישט אין א נורסינג האום, און ממילא פארשטייסטו ווען דיין טאכטער גייט דארט זינגען, ס'איז זייער שיין און ס'איז א הארציגע זאך וואס זיי טוען, באט איטס נאט דעיר פלעיס, נאו. קומען א סקווערער יונגערמאן און האט זיך דערזעהן מיט א שווארצע ערווה אין קאלאמביע האספיטעל, א א גוי האט זיך אויפגעדעקט, ער איז געווען דארט כ'ווייס צוויי און אַכציק יאר צו וויפיל, דער אינגערמאן איז פֿינף און דרײַסיק יאר געווען, ס'איז געווען צוויי דריי יאר צוריק, און דער איז א בן תורה, ער איז איינער וואס האט מחבר געווען ספרים, איז ער אזוי פארלוירן געווארן, ער האט אנגעהויבן צו טשעפען דעם שווארצן גוי, יענער איז געווען אויפן טויטן בעט. און די נורס האט עס געזעהן דורך די ווידעא אין שפיטאל, ס'איז געווען אין צייטונג, ס'איז נישט דעיס נאו ליי אבאוט דיס. איי ס'איז שטיל געווארן? מ'האט מסתמא באגוטיקט די פעמילי. דעיס מיינט גארנישט. איז ממילא וויל איך ענק זאגן, רבותי, אונז לעב מיר אין א דזשאנגל, און אונז מוז מיר דעיס וויסן. איך האלט אז די אלע וואס זענען דארטן, וואס האבן זיידעס מיט עלטער זיידעס, מען זאל נישט לאזן קיין נישט פארהייראטע בחורים און נישט פארהייראטע מיידלעך גיין חס ושלום, פארקויף מיר נישט קיין מעשה'ס, דער זיידע ברויך דיך, דער זיידע ברויך דיך נישט, דו קענסט אים גארנישט העלפן, ער קען דיר גארנישט העלפן, ס'איז א סאושעל אוטינג און ס'איז צו א זייער נישט קיין גוט פלאץ, ס'איז צו א פלאץ ווי ס'קומען זיך צאם די לאועסט אוו די לאועסט קלייענטעל, נישט דעם וואס זיי גייען וויזיטן די קראנקע, ס'איז דא איבעראל טעלעוויזשאן, ס'איז דא אלעס, מ'ווייסט פון יעדע זאך. עס טרעפן זיך שוואכע מיידלעך דארטן, איטס א גוד פלעיס, זיי קענען זיך נישט גיין טרעפן אין א מעקדאנעלד, ס'איז דאך שבת און יום טוב, סאו דעט איז די פלעיס. איך געדענק נישט דא געדאכט א קרוב משפחה איז געווען אין מאונט סיני האספיטעל, דארט איז אויך דא ביקור חולים, געקומען דארטן די אלע אלטע מיידן מיט די אלע אלטע בויעס, גוט דאס איז נישט אונזע רע מינע מענטשן, דאס איז מער די מאדערן ארטעדאקס, זיי גייען עניוועי אויס, אבער אונזערע מיידלעך זענען נישט צוגעוואוינט, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, בפרט נאך פאר סקווערע מיידלעך, וואס סוף כל סוף לעבן זיי אין זייער אן אייסעלעיטעד קאמיוניטי. איך בין געווען אין גוד סעם האספיטעל, איז געווען דארטן די סאו קאלד די צוקונפטעדיגע הצלה לויפערס די פרויען, און די די דעי ווער מעסינג אפ אין די עמערדזשענסי רומס זיי האבן זיך צוגעלערנט דעי ווער פלוירטינג אראונד האט מען גענוצט אזאלכע ווערטער וואס אפילו איך לייג עס נישט אויפן האטליין אזאלכע ווערטער ווייל מען וועט זיך טאקע מעגן אפשפארן און דער אמת איז דאס קומט מכח דעם ווייל זיי זענען זייער אין אן אייסעלעיטעד קאמיוניטי און אלל אוו א סאדען זענען זיי אזוי אופן מיינדעד זיי קומען נאך צו אין א האספיטעל ווי ס'איז דא פראפעשענעלס און אויסגעטון און אנגעטון מיינט דארטן נישט צופיל ווייל ס'איז דאך פאר קראנקע, און טאפן און פאטשקען מיינט אויך גארנישט ווייל מ'מוז דאך נעמען די ווייטעלס, איז ממילא פארלירט מען זיך אינגאנצן. דער עווערידזש ווילימסבורגער מיידל צו די בארא פארקער מיידל האט שוין געזען אזא מין זאך ווי צו רעדן מיט א בחור צו מיט א בוי צו מיט א גוי, שי דאזענט געט סאו אינגאנצן פארלוירן, די סקווער מיידלעך זענען ממש פארלוירן, ווייל זיי קומען פונעם אייסעלעישן. יעצט נישט אז ס'איז דא חלילה א חילוק אין די הלכה צווישן א סקווערע מיידל און א סאטמארע מיידל, זיי אלע טארן דאס נישט טון, אבער די אייסעלעישן ברענגט זייער אסאך פראבלעמס נאכדעם ווען מען צעלאזט זיך. יעצט בדרך אגב אז מען רעדט שוין פון די הצלה האב איך נאר געוואלט צולייגן א זאך, דער אמת איז איך האלט נישט אז ס'דארף זיין א פרויען הצלה, אבער עס קען זיין כ'וועל טוישן מיין מיינד. סקען זיין, מעיבי איל טשעינדזש מיי מיינד, ווייל איך זעה אז שלום שניצלער לויפט פאר די הצלה, איך זעה אים זיין ווען ער לויפט, ער האט נאך די לייטס מיט די סיירינס, איך וויל ענק עפעס זאגן, קיין גרעסערער חזיר ווי שלום איז היינט כמעט ווי נישט דא, וואס ער האט גענומען די שענסטע יונגסטע בחורים און זיי געטראגן אויף קווינס און גערעיפט און מאלעסטעד, און נו איז ער נאך געווען דער היטמען, מ'האט פאר אים מורא געהאט, ער גייט נאך שטיין אויפן סטענד ווען ס'וועט קומען די טרייעל פון איינע פון די מענטשן. ער ער איז געווען א היטמען צו כאפן געלט. דאס איז דאך די גרעסטע עקסטארשען. ווילאנג די הצלה קען איהם נישט פטור ווערן איז די הצלה אן אנעקרעדיטעט ארגענעזעישאן. איך געב זיי נישט קיין קרעדיט. זיי זענען ביי מיר אויף די זעלבע מדריגה ווי די שומרים. די שומרים זענען אנעקרעדיטעט, זיי זענען גענגסטערס, מערדערס, און זיי טוען וואס זיי ווילן און זיי באהאלטן יעדן רעיפ. די זעלבע איז היינט געווארן די הצלה. איך ווייס.

ער האט געזאגט איי קענט לעט יו טאלק טו די גירלס ס'איז קעגן מאדעסטי. דער בחור וואס האט זי גערעיפט איז געווען א בחור וואס זיין טאטע איז א רב פארשטייסטו האט מען נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען. איך זאג ענק נאכאמאל רבותי מצרים איז געווען קליין געלט וואסערא טעראר אידן האבן געלעבט ווי דא. אין מצרים זענען די מצרישע גויים כאטשיג זענען שטופי זימה און זיי האבן זיך געעקלט פאר א איד, ס'איז געווען איין איינציגע מעשה מיט שלומית בת דברי, אדער דען דעט האט מען געלאזט די אידישע קינדער, דער אייבישטער האט געזאגט י"ק החנוכי הפלואי, איר זאלט וויסן דא זענען מיר אונז אין אזא גלות אז יעדע רב ווי לענגער די בארד איז און ווי מער ער שאקלט מיט דעם לולב, א גרעסערע חזיר איז ער, און ער גייט טאטשען דיינע טעכטער און טאמער א רב פון ווילימסבורג וואס האט קריעיטעד א ממזר, ער האט אן אייגענעם בית דין און א גרויסען בית מדרש און ס'איז א ממזר, די פרוי שרייט צו מיר זי האט קיינמאל נישט געוואוינט נאכדעם וואס די רב האט איר מפתה געווען ז'האט מיט איר מאן נישט געוואוינט, זי איז געווען א נידה ווייל זי האט געפרעגט א שאלה און און דאס קינד איז געבוירן געווארן, זי האט זיך גע'גט פון איר מאן, שי קודנט טעיק די פעין. און ווייסט וואס איז געשען? איך זאג איר סוען פאר א די ען עי, שרייען די רבנים דאונט, ווייל דעמאלטס וועט ער זיין א ודאי ממזר, טאר ער נישט חתונה מיט א אידישע טאכטער. איר ווייסט וואסערא קרוקס די רבנים זענען? איר האט נישט קיין השגה. עניוועי, יעצט צוריקקומען דא צו אונזער שמועס. איך האב ענק געבעטן מען טאר נישט לאזן קינדער גיין אין נורסינג האומס, איר ווייסט נישט וואס דארט גייט פאר, און מען טאר נישט לאזן גיין אין ביקור חולים'ס. און מען טאר נישט לאזן די אלע זאכן, ס'איז גרויסע מצוות, נאר ס'ווענדט זיך פאר וועם, ס'איז דא א דין אין שולחן ערוך, ס'איז אין די גמרא, ס'איז דא א מצות עשה פון צוריק צו געבן אן אבידה, טאמער איז ער אבער א זקן ואינו לפי כבודו, ווען דער הייליגער סאטמאר רב דער דברי יואל זאל גיין אין די גאסן, זאל זען א בערזל אויף די פלאר, טאר ער, ער איז פטור, זיך אראצובייגן און גיין נאכטראגן יענעם די אבידה. ס'איז א זקן ואינו לפי כבודו. אונז האמער אסאך אזאלעכע הלכות. מען דארף וויסען ווי איין און ווי אויס. נישט יעדער מענטש איז אבליגעיטעד צו טוהן יעדע זאך. ס'איז דא מענטשן וואס דאס זענען זיי מחיוב און אנדערע זאכן זענען זיי פטור. סאו, יעצט דארף מען וויסן נאכאמאל. אין די נוירסינג האומס טאר מען נישט גיין. און נאך א זאך זאל מען זיך לערנען פון די מעשה, יעדער בחור איז בחזקת א חזר, ער גייט מיט א הויכן הוט, כ'הער ער איז איין און צוואַנציק. ער איז גאר א ישיבה בחור? אז דער מענטש קען צוגיין צו דריי פיר מענטשן אין לעס דען פיפטין מינוטס, דעם פרעגן דעם סעלפאון, דעם פארסיבל טאטשינג, זיך איינשפארן מיט צוויי קינדער, איך זאג ענק באמת ער איז א גרעסערע מורנו ורבינו פון נחמיה וועבערמאן. נחמיה וועבערמאן אז דו ביסט באקומען פופציג יאר ווייסטו וויפיל ער דארף באקומען? נאר וואס, אונז האמיר דאך אונזערע גרויסע עסקנים אונזערע טיפן. ס'איז דא, סרול האגער המצרי איז ביים פירות טיש פון שהחיינו ראש השנה צוגעגאנגען צו עפעס א איד, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל איך וויל ער קען זיין ער וויל נישט זיין אויפן האטליין, ער איז אים נאכגעלאפן שיער ביז ער האט אים דערגרייכט און האט זיך אראפגעזעצט צו רעדן, און יעדער וויל וויסן וואס זיי האבן גערעדט, יענער זאגט ליסן פרייוועט זאכן וואס דער רב זאגט מיר האב איך נישט קיין רעכט צו זאגן פאר קיינעם. רבותי איך בין שוין געוואויר געווארן וואס דא גייט פאר, סרול האגער המצרי איז באמת א צדיק, דער עולם ווייסט נישט, ער איז אזא צדיק אז ער איז א חזיר און א צדיק, ער קען טאטשן א פרוי בהוד יופיו און ס'דאכט זיך אים צו אז ער האט געטאטשט א האלץ, ער איז א גרויסער צדיק. ער האט שוין געזעהן ראש השנה ביינאכט אז דא גייט געשעהן אזא אומגליק, און מען מוז דאך דעם בחור ראטעווען ווייל ווען נישט וועט דאך זיין צרות, איז ער שוין געגאנגען און ער האט גערופן יענעם, וואס יענער איז א כלל טוער, ער איז פון די שומרים און ער האט אים שוין געזאגט זאלסט וויסן, זעה אז נחום ראזענבערג זאל נישט רעדן פון די פרשה, ווייל דעמאלטס באגראבט מען א חסידישן בחור, גייט מיט א הויכן ביבער הוט, איך ווייס, קען זיין גאר א וויזשניצער, ער האט שוין געוואוסט צופה ברוח הקודש א חודש פריער וואס דא גייט געשען. יעצט מען האט איינגעגעבן אז ס'איז נאר געווען א מיסדעמינער, פארשטייסט זיך אליינס, דאס איז דאך יענקי האראוויץ, איך האב ענק געזאגט ס'איז דא צוויי, ס'איז דא איינער יענקי האראוויץ פון פראדזשעקט יעס ער איז א וואוילער, ס'איז דא דער רשע טמא מטמא, אברהם יענקל האראוויץ מעליצער רבי ער איז טמא מטמא, די חברה האבן שוין געשאפט מסתם בעיל אום יום טוב, און די חברה אזוי ווי דעמאלטס איז געווען מ'האט איינגעזעצט עפעס איינעם אפאר חדשים צוריק זיי זענען געפארן אום שבת, מ'מעג דאך מחלל שבת זיין, אז ער זאל נישט זיצן אין א קאונטי דזשעיל נאכדעם ווען ער האט אפגעטון כל דבר אסור, א מחיה, א נייע שולחן ערוך. איינער האט אמאל געזאגט וואס הייסט שלחן ערוך הרב? יעדער רב מאכט זיך א שלחן ערוך. עניוועי, האט מען שוין איינגעגעבן ס'נאר געווען א מיסדעמינער. די צוויי קליינע מיידלעך האט מען מסתם געזאגט זאלן נישט רעדן גארנישט, זאלן מאכן א שווייג פון די גאנצע זאך, און ממילא איז געווארן צוריק זייער פיינע שטאט, און דאס איז אונזער חורבן, אונז זעמער אזוי אין דער ערד אז מען טוט ווייט וואשן אלעס, סאו ביז ווילאנג מען טוט עס נישט קענען. שטעלן אויפן פלאץ זאלט איר וויסן רבותי איטס יור אבליגעישן טו טיעטש יור טשילדרען טו סטעי אוט אוו טראבל, נישט שיקן ביקור חולים, נישט שיקן אין ערגעץ, אין איין פלאץ ווי זיי קומען די מיידלעך אין א נורסינג האום איז דא א פלאץ ווי מען גייט דורך א וואלד ס'איז לעבן סקווער יעצט האט מען שוין דארט אראפגעווארפן אפאר ביימער ווייל מען בויעט דארט א נייע ישיבה. סקווער בויעט א ישיבה זיי פארגרעסערן זיך. איז למעשה, ביי די וועי, כ'האב זיי געוואלט זאגן, כ'האב זיי געשיקט א מעסעדזש אז איך זוך א מגיד שיעור שטעלע, אז זיי ווילן קען איך פארלערנען גמרא תוספות, מיטן אייבערשטנס הילף. סאו אויב זיי זוכן א גוטן מגיד שיעור, איך בין אוועילעבל. באט עניוועי, איז דארטן איז געווען א געדעכטער וואלד פאר מ'האט אויסגעריסן די ביימער, און דער דין איז ביי א בקעה איז שייך יחוד, אין א שטאט איז נישט שייך יחוד, פארוואס? ווייל יעדער זעט, און א בקעה. איז א טאל ווי קיינער איז נישט דא, דארט איז געווען א בקעה וואס דאס האט געהאט אזאלכע געדעכטע און הויעכע ביימער אז דו האסט געקענט מענה זיין א מיידל און קיינער וואלט עס נישט געזען אפילו ווען דו וואלסט געווען נאר אין נורסינג האום פינף פיס צען פיס אוועק, און מ'האט געלאזט דורך גיין א צען פופצען מינוטעדיגן וואלד אזוי קינדערלעך אליינס, דאס איז דאך אן אומגליק, איך קען נישט סקווער ווייל איך בין ווייניג דארט געווען, כ'פלעג גיין צו די מקווה ווען כ'האב עס געבויט, נאר בין איך אוועק געגאנגען. איך ווייס נישט וויאזוי דארט איז, אין מאנסי איז אויך דא אסאך וועלדער, מ'פ, אמאל האט מען גערעיפט, אמאל, ס'איז געווען א טרעדישן, איינער האט געכאפט מיידלעך אין די אלע וואלקוועיס און ער האט גערעיפט, כ'ווייס נישט וויאזוי ס'איז אין סקווער אויב ס'איז דא אסאך ביימער צו נישט, אויף דעם זאגט שלמה המלך ס'איז דא א צייט אנצופלאנצן ביימער, און ס'איז דא א צייט אראפצונעמען ביימער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך וואס כ'האב געהערט יעצט א מעשה. ס'דא איינער וואס ס'פלעגט זיין א מורא'דיגער שונא מיינער, אבער נישט סתם א, א בלוט שונא. מ'פלעגט צאם רעדן אויף מיר. יעצט איז ער געווארן מיין בעסטער פרענד. ער איז א גרויסער חסיד פון טאמסן. פרעגט אים איינער, ביסט משוגע געווארן מיט דעם נחום ראזענבערג? זאגט ער, כ'על דיר זאגן די אמת, מיין זון איז א וויקטעם. און ווען מ'ווערט א וויקטעם הייבט מען אן צו פילן וואס נחום ראזענבערג זאגט. ער זאגט אזוי, נחום האט נישט קיין ידידים, ער האט נישט קיין שלעכטע פריינט, קיין גוטע פריינט. ער האט מורא'דיגע באשוואוירענע שונאים און באשוואוירענע חסידים. די שונאים זענען די מאלעסטערס און די חסידים זענען די וואס זענען נעבעך געשלאגן געווארן. קיצור, דערציילט ער אים א מעשה, ער איז ארויסגעגאנגען צו אהרן טייטלבוים און ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, מיין זון לערנט דא אין וויליאמסבורג אין סאטמאר, און מען האט אים ביטערליך מאלעסטעט. אנשטאטס רבי אהרן זאל פרעגן ווער וואס ווער ווען, צו ס'איז בחורים צווישן זיך, צו ס'איז יונגלעך צווישן זיך, צו ס'איז א מגיד שיעור, פארוואס גייסטו נישט צום רב, זיין זון מענדעלע? דער איד איז געגאנגען, האט זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויסגעגאנגען. ער גראדע א איד אן עושר און ער געבט צדקה אויך אסאך פאר סאטמאר. צוויי שעה שפעטער קריגט ער א טעלעפאן קאל פון די שווענץ ארום דעם אהרן'ען און פרעגט איך פארשטיי מיך נישט, איך פארשטיי נישט די גאנצע פרשה, ביסט געווען אזא עזות פנים פארן רב? זאגט ער, דאס הייסט איך בין געווען אן עזות פנים, דער רב האט געזאגט איך זאל גיין צו זזי מענדעלע און איך האב ארויסגעוואקט, איך בין אים געווען אן עזות פנים, ווען איך זאג ווען, דו טיפש דו ווי קען איך גיין צו מענדעלע, מענדעלע וועט אים פרעגן ווי האט ער דיך גע'חזיר'ט און וויאזוי האט ער דיך גע'חזיר'ט און ער וועט עס אים נאכמאכן, דעמאלטס וואלט איך געווען אן עזות פנים, איך האב דאך אים גארנישט געענטפערט, זאגט ער ניין ניין ניין דער רב האט געכאפט קלאר די מעסעדזש אז דו האסט מורא צו גיין צו מענדעלע און דו האלטסט אז ס'וועט גארנישט זיין פון דעם חזיר עניוועי. בקיצור, דאס איז וואס דא איז געשען, ס'איז דא א טשעינדזש פון איין זייט צו די צווייטע. יעצט, דאס האב איך נאר צוגעלייגט נאכדעם וואס איך האב שוין גענדיגט די דרשה פון פראטעקטן קינדער, יעצט קומט א געהעריגע דרשה, ס'דויערט בערך א שעה, אביסל מער, און רבותי, הטו נא אזניכם, לייגט צו די אויערן וואס איך זאג ענק, קאנסטראקטיוו עדווייס. א גוטן חול המועד סוכות, איך וויל רעדן ממש אביסל, היינט האבן מיר דאך שוין אלעס דורך געגאנגען. קודם וויל איך ענק זאגן אז איך וויל מאכן א גרויסע סעודת הודאה, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, איך האב נאר נישט ווי צו מאכן, ווייל מ'האט מיך אין ערגעץ נישט אריין. איך האב אויסגעטרייט די סוכות פון די בתי מדרשים, זעהט אויס כשם שחל. שם שמים על חגיגה כך חל על הסוכה, נישט נאר אין שול האט מען מיך נישט אריין, אזוי ווי איצעלע פימפ מיט משה משוגענער פרידמאן האט אנגעדרייט, אז מ'האט מיך שוין נישט אריין אין קיין סוכה פון א שול אויך נישט, כ'ווייס נישט פארוואס, ווייל כשם שחל שם שמים על הבית מדרש כך חל שם שמים על הסוכה. שוין, כ'וויל מאכן א ריזיגע סעודת הודאה און. איך וואלט געוואלט איינלאדענען גאנץ כלל ישראל צו די סעודת הודאה. די סעודת הודאה איז ס'איז געווען שבת שחל ביום הכיפורים דאס יאר, און די בעלזער חסידים זענען געזעסן רואיג און זיי האבן מיך נישט געהארגעט אזוי ווי זייער דיין מאיר מאיערס האט זיי געפסקנט אז מיך מוז מען הרג'נען שבת שחל ביום כיפורים. קען זיין זיי האבן מיך וועגן דעם נישט געהארגעט, סקען זיין ווייל זיי האבן געזאגט א מצוה בגדולים און ער האט מורא עס צו טון, פארשטייט זיך אלץ די אלטע שקצים די אלטע. ט, אזיאטישע מארמאראשע חברה שיקט יענעם צו טוהן דו שייגעץ, שיק דו אליינס! סיגעטער רב האט געהאט א פראבלעם מיט די רעבעצן האט ער געדארפט נעמען און אראפפושן אלע שטיגן, אזוי ווי מען האט ערלעדיגט אז מען האט אראפגעשטופט דעם רבינ'ס טאכטער אלע שטיגן, סאו וואס א חילוק א רעבעצן צו א טאכטער? האט סיגעטער רב עס געדארפט טוהן? ניין האט ער גענומען די בחורים פון די ישיבה זיי אנצורייצן, שטייסט יעדער טוט יענעם. איין זאגט אויכעט, אין בעלז האט מען געשריגן כהנא מרוז גיי צו און הרגע יענעם אפ, דאס וועסטו נישט טון, ווייל דו ווילסט זיין די איידעלע טייטלבוים, דו ווילסט מען זאל אויף דיר זאגן אז דו ביסט געווען ממש אלוקינו ואלוקי אבותינו. עניוועי. סאו, איך וויל מאכן א סעודת הודאה, כ'האב נאר נישט ווי צו מאכן, א איד האט אמאל געזאגט אזוי. שבועות מעג מען עסן, ס'איז נישט דא ווען צו עסן, ווייל מ'איז ביזי א גאנצע טאג אויפזיין א גאנצע נאכט און בייטאג שלאפן?

איז ווייס איך נישט ווי צו געבן, סאו בקיצור וועל איך אויסרופן אויפן האטליין געלויבסטו הייליגער באשעפער אז ס'האט מיך קיינער נישט געהארגעט, שוין און פארטיג. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן קאלט מיך אן עפעס א בעלזער איז זייער אנגעווייטיגט איך זאג ר' ישכר דוב האט געבעקט חזירים זאג איך אים הער מיך אויס ס'איז דא איינער פון צוויי וועגן אז אדער איז מונקאטשער רב א שקרן דער הייליגער מונקאטשער רב דער מנחת אלעזר ווייל ער שרייבט אזוי אין זיין תשובה ספר ס'איז נישט אין א מעשה ביכל ס'איז אין זיין הייליגע תשובה ספר נאך מער, דארט איז געווען אז מ'האט געלייגט אין חרם דעם וואס ער האט אויסגעזאגט די גאנצע זאך, יענער איז געווען א רב שפעטער, ס'איז אזוי ווי להבדיל ביי די גלחים, יעצט קומען ארויס אלע גלחים, מ'האט זיי געלערנט הייליגקייט, זייער הייליגקייט, און אלל אוו א סאדען האט מען זיי מאלעסטעט אין בעיסמענט, די זעלבע אויך דער שווארצער לייביש האט מיט זיי געלערנט יראת שמים. און ער האט אים מאלעסטעט, און שפעטער איז יענער געווארן א רב איז ער געווארן, שטעל דיר פאר, און מען איז געגאנגען און מען האט געלייגט אויף אים א חרם, און ער איז געשטארבן תיכף ומיד נאכן חרם, שרייבט דער הייליגער מונקאטשער רב, זאלט זיך נישט דערשרעקן פאר דעם חרם, זאלט זיך נישט דערשרעקן אז ער איז וועגן דעם געשטארבן, ער איז געשטארבן זיין צייט איז געקומען, און דער סמך מם פארבלענדעט די אויגן מען זאל מיינען אז מען מעג בעקן חזירים. קוקט עס נאך ס'איז אין תשובה, כ'מיין ס'איז אין מ"ג וועט איר עס טרעפן, און ער שרייבט ילך לבעלז ויתר הנדר ויתר החרם, איך וויל דיר זאגן דא האסטו צו גיין איינס פון צוויי מהלכים, אדער איז דער הייליגער מנחת אלעזר א שקרן א ליגנער, ער האט געשריבן א גאנצע תשובה מיט שקר, און דאס איז זייער שווער אזוי צו טראכטן ווייל ער איז געווען א הייליגער איד און ווער ס'ווייסט און ווער ס'האט אים געקענט און ווער ס'קען זיינע ספרים ווייסט ער איז געווען א קדוש. ער איז געווען א קאמפעטישן מיט ר' ישכר דוב, ער איז געווען אזוי גרויס און אזוי הייליג און אזא גרויסע תלמיד חכם און אזא עובד השם מיט אלע מעלות פונקט ווי ר' ישכר דוב, ער איז געווען א לוחם אזוי ווי ר' ישכר דוב קעגן די אלע מאדערענע זאכן, ער איז געווען רעלעטיוולי אין קאמפעטישן מיט ר' ישכר דוב, ער איז געווען אין זיין. געגנווארט איז זיין חייט. דאס איז איין וועג צו טראכטן, אז דער מנחת אלעזר זאל האבן געזאגט א ליגן. אדער דער אנדערער וועג צו טראכטן איז, אז דער הייליגער בעלזער רב ר' ישכר דוב האט געהאט נגיעות פאר זיינס א חסיד, און דער תלמוד תורה איז נישט געווען מונקאטשער תלמוד תורה, כאטשיג ס'איז געווען אין מונקאטש איז ס'געווען בעלזער תלמוד תורה, און ממילא האט ער געמאכט א ביג מיסטעיק מיט דעם וואס ער האט געבעקט א שייגעץ. איי וועסטו אנקומען אז ר' ישכר דוב זאל מאכן א מיסטעיק גרעסערע פון אים האבן געמאכט א מיסטעיק מען דערציילט אז דער הייליגער רבי ר' מיילעך איז געווען א קדוש עליון דערציילט מען עפעס איז געווען א דין תורה און ער האט עפעס געוואלט נוטה זיין צו איינער פון די בעלי דינים ער האט אבער געזעהן סאיז נישט אינגאנצן אזוי איז ער געגאנגען האט געווארט אפאר טעג אין די ראש חודש בעקיטשע האט ער געטראפן א גאלדן רענדל וואס דער מענטש האט אים אריינגעלייגט דער ענין פון נגיעה איז אפילו ווען די ווייסט עס נישט. שמיעל איז געגאנגען אין די גאס האט אים איינער אראפגעבלאזן א פעדער פון ס'איז געווען אזא פעדער פון זיין קאוט דעם אנדערן טאג האט ער געהאט א דין תורה זאגט אים פסלא לך לדינא איך קען דיר נישט פסק'ען איך האב א נגיעה צו דיר האסט מיר אראפגעבלאזן דו האסט מיר געטון א טובה סאו בעלז רב האט געזעהן דער שווארצע לייביש איז געווען א מלמד פון זיין תלמוד תורה אוודאי האט ער אים געבעקט עס מיינט גארנישט אבער אונז דארפן פון דעם זיך אפלערנען א מורא'דיגע זאך. אונז טאר מען נישט בעקן, אפילו ווען בעלזער רב בעקט א חזר טאר מען אונז נישט בעקן דעם חזר, ווייל קוק וויאזוי ס'איז געווארן, ס'איז נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, היינט ווען נישט דאס וואס ברוך השם האט זיך אריינגעשטעלט אין די מלחמה, האט מען אין אלע תלמוד תורה'ס, ס'איז געווען מותר לכתחילה צו טאטשן יעדעס יונגל, ס'איז אזא חזר'ריי געווען, אז יעצט רעדן דיך שוין יעדער איינער, כ'בין געווען יעצט סוכות. אַוט אָוו טאַון ערגעץ, קומט צו מיר צו אויך איינער, אַ היימישער וויזשניצער, האָט ער מיר געזאָגט, איך האָב געלערנט אין מאָנסי, מע האָט מיך געפּאַטשקעט אין יעדער קלאַס, ער איז זייער אַ שיינער, איז אַלס יונגערמאַן, היינט אויך איז ער אַ שיינער יונגערמאַן, אַזוי שיין צוזאַמגערוימט אַלעס, זאָגט ער, אין יעדן חדר האָט מען מיך געפּאַטשקעט, פֿרעג איך, ווער? די בחורים? זאָגט ער, ניין, די מלמדים. דאס וואס מען פלעגט זאגן אין בעלז אז טאמער א איד מאכט זיך א קנעפל אויפן העמד שמד'ט זיך א איד אין בערלין דאס איז געשעהן רב ישכר דוב האט געבעקט א חזר און ס'איז געבליבן חזירים אין די גאנצע וועלט און בפרט אין בעלז שרייבט מיר איינער יעצט אז ער איז געווען אין בעלז אויף יום טוב און ר'איז נאך דארט שרייבט ער אז רייז רז ריז איז געקומען דארט און ער איז געגאנגען שפעט אין די מקווה ווייל די בחורים גייען דאך שפעטער אין מקווה זיי גייען שפעטער ווייל זיי פאפן. זאגט ער אז ער איז געגאנגען אין מקווה און געטראפן דעם חזר האט זיך געווייקט דארט, ער האט געטיימט אויפן זייגער צוואנציג מינוט פון ווען ער איז געקומען ביז יענער איז ארויס, זאגט ער אבער ער איז שוין געווען דארט מסתם פריער, אז בעלזער רב דער היינטיגער לאזט עס טוהן נאו פראבלעם וואטש וואס עט זיין אינעם נעקסטן דור, וואטש וואס עט זיין ווען זיין זוהן אהרן מרדכי'לע עט ווערן רבי, הא ער קומט אריין אן א הויזן. וואס האט בעלזער רב געמיינט? וואס א רעכט האט ער דעם רייז רז ריז צו זאזן לאזן זיין בעסמעדריטש? דאס איז דאך כאילו הכל מודים אז ער האט גע'חזר'ט. נאר וואס? געהאט גענוג געלט אפצוקויפן די שופטים אין בעלגיע און מ'האט אים ארויסגעלאזט אזוי קלאמפערשט אז ער גייט פאר טערעפי. ער האט נאכדעם שוין אפגע'חזר'ט אין לאנדן אין וויזשניצער מקווה. ער איז א חזר. ס'איז דא איינער וואס איז אין אנטווערפן, איז א ידיד מיינער, ער פון די ערשטע מינוט האט ער מיך געבעקט אייביג, און אי ער פלעגט איהם נאכשרייען, די רייז רז ריז פלעגט איהם נאכשרייען נחום ראזענבערג, ס'הייסט אזא שם של גנאי, און ער האט זיך נישט געלאזט, ער האט ווייטער געהאלטן אז איך בין גערעכט, היינט זאגט ער, ער ווייסט נישט צו ס'דא איין מענטש אין שטיבל וואס ער האלט נישט אז איך בין גערעכט, דאס איז אין אנטווערפ. איז געגאנגען די רייז רז ריז איינמאל ער איז געקומען צו פארן אויף אנטווערפ און ער האט איהם געטראפן אין עפעס א שול אין די אסטן שול צו וואו דאווענען, זאגט ער גייט ער צו אים צו און ער זאגט אים איך וויל דיך בעטן זאלסט מיר מוחל זיין די גאנצע פארוואס איך האב דיך געטשעפעט אין בעסמעדריש הויעך די גאנצע צייט איז ווייל איך בין א פעדעפייל און איך האב נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען ער האט אים געבעטן בתחנונים זיי מיר מוחל פארוואס כ'האב דיך אזויפיל געטשעפעט פאר גארנישט ווייל ער האט אים געהאלטן אין איין נאכשרייען נחום ראזענבערג. דאס איז א קלארע זאך וואס דא גייט פאר מען מוז עס אפשטעלן און איי דאונט קעיר יעצט קומען די פריעריגע בעלזער און יענער שעלט אריין.

אבער ער האט געמאכט א ביטערן טעות אין דעם וואס ער האט געבעקט דעם חזר, ווייל העט ער ווען נישט געבעקט דעם חזר און ער וואלט געזאגט ביי מיר אין תלמוד תורה וויל איך נישט קיין מלמד א חזר, וואלט דער היינטיגער בעלזער רב אויך געמוזט נאכגיין נאך די דרכים, ווייל אין בעלז איז דאך אלעס פארשריבן וויאזוי די רעבעס האבן זיך געפירט, און די מינוט וואס ער האט דאס פארקוקט איז עס געווארן הפקר נישט נאר פאר אים נאר פאר איבעראל, און נאכדעם וואס ס'איז געווארן הפקר איבעראל, אונז אבותינו חטאו. זיי האבן געזינדיגט אונזערע עלטערן ואינם זענען נישט דא, אנחנו סבלנו עוונם די סעקאנד דזשענערעישאן ליידט, יעדער איז געווען געפאטשקעט און געטאפט, ס'איז א שאנדע וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט איך וויל זאגן נאכאמאל פארן עולם, עס גייט יעצט קומען פרייליכע טעג ס'איז שיכור'דיגע טעג, דער עולם מיינט דאך אז ס'איז פורים, דער עולם ווייסט דאך נישט קיין חילוק צווישן פורים און צווישן הושענא רבה שמיני עצרת און שמחת תורה, מ'מיינט עס איז ממש הותרה הרצועה. וויל איך זאגן פארן עולם, דער מענטש וועט זיין שיכור, ער וועט אנכאפן דיין זון און יור נאט גאנע בי עיבל טו דו עניטינג, הי איז דראנק, אמת אין קאורט קען מען אים איינזעצן ווייל דארט ווי ס'איז דא אלקאהאל איז זייער שטרענג, באט איים טעלינג יו דיין זון העט אויך זיין שיכור און וועט אפילו נישט וויסן זיך צו וואטשן. איך בעט יעדן רב סערווו גרעיפ דזשוס, ס'איז דא ספארקלינג וואס האט פיטש פלעיווער, ס'איז דא וואס האט רעזבערי פלעיווער, דאונט סערווו אלקאהאל, דו הרג'סט די יוגנט. ענד עווענטשעלי איף סאמבאדי איז גאנא טאטש הימ אין יור שול היז גאנא סו יו, עס קאסט א מיליאן דאלער, יור גאנא גאו אין בענקראפסי, די שול וואונט בי יורס ענימאר, איך בעט נאכאמאל דו נאט סערוו וויין ענד ליקער, און איך בעט נאכאמאל אלע עלטערן עטס גייטס אהיים, מאכטס קידוש אויף גרעיפ דזשוס, דאונט סערוו יור טשילדרען וויין, עס האט זיך יעצט איינער גענומען דעם לעבן, צוויי וואכן צוריק איז איינער געשטארבן פון אן אווער דראג, דו ווייסט נישט וויפיל דראגס דיין קינד האט אין זיך, פליז בי קערפול. עניוועי, יעצט זאל איך ענק דערציילן נאך א מעשה, איך האב, איר ווייסט דאך, איך בין דאך אין גלות, איך האב דאך נישט קיין שול אפילו וואו אריינצוגיין, דאך אזוי אויף צרות, איך ווייס נישט צו ס'איז דא נאך א איד אין די שטאט וואס איז אזוי אויף צרות ווי איך, איך האב פשוט נישט קיין שול, ווען מ'זאל דאס איינעם פארציילן, קען ער דאך נישט גלייבן, ס'איז דאך א דזשאוק ארויסגעווארפן פון אלע שולן וואס הארט אייך אז איך זאג יהא שמיה רבא צו איך הער וועלכעס א. די קריאת התורה? יא אזוי איז עס, דאס איז איצעלע פימפ, דאס איז דאך דער, די חברה האבן אויפגעשטעלט דאס אידישקייט, און אזוי זעהט דאס אויס, איצעלע פימפ מיט משה משוגע דער פרידמאן, עניוועי, יעצט הערט אויס וואס דא טוט זיך, קומט איינער צו מיר צו און ער טרעפט מיך דארטן ווי איך בין געווען, אאוט אוו טאון בין איך געווען דארטן, קומט ער צו און ער דערציילט מיר א מעשה אזוי. ער איז אהיימגעקומען, ער איז געווען אין אומאן, ס'איז געווען מסתם צוואַנציק טויזנט מענטשן דארטן, ער איז אהיימגעקומען. די פלייט איז געפארן קיעוו, בודאפעסט, בודאפעסט, ניו יארק. פיין. זיי זענען ארויסגעפארן פון קיעוו בערך איינס די צייט, זענען געפארן צוויי דריי שעה, זענען אנגעקומען אויף בודאפעסט, און אין בודאפעסט האט מען זיך אפגעשטעלט, און מ'האט דארטן געווארט פֿיר שעה פארן פלייט וואס ער פארט אויף ניו יארק. ס'איז מיט א מאלעוו פלייט געווען. און אזוי ווי מען האט זיך אראפגעזעצט ווייסט דאך יעדער זעצט זיך אראפ אין עירפארט דער רעדט דער חלומ'ט נאך דער האלט נאך אינמיטן די תקיעות דער האלט נאך אינמיטן ובצדקתך ירומו ס'דרייט זיך נאך אין דעם קאפ פון די אלע הייליגע תפילות אזוי ווי דער הייליגער ריזשינער זאגט די ריזשינער זאגט א מורא'דיג ווארט ע ע חשוון הייסט מרח מרחשוון, זאגט ער מרחשוון לשון מרחשן שפוותיה די ליפן די ליפן רעדן נאך די הייליגע תפילות שוין בקיצור איז זיצט ער דארט אויף א בענקל ווייסט ס'דא די בענקלעך יא און לעבן אים זעצט זיך א קינד בערך פון צען עלף יאר ער געבט אים נאך נישט קיין צוועלף זאגט ער ניין. ער זאגט ער האט אים נישט געוואלט אויסטוהן די הויזן זעהן צו ער האט שניי שערות אבער ער האט געזעהן אויפן פנים אז ער האט נישט קיין בארד. דער חזר משה בער בעק'ס ברודער ס'זאל נעמען פון אלע אידישע צרות אן עק ס' טוט זיך יעצט דארטן וואו איר ווייסט נישט וואס מען האט מיר אראפגענומען די חזירים איין מקווה וואס איז ביים געבויעט אין אין אסטראליע קיינמאל נישט געווען אין אסטראליע וואס איך האב דארט אנגעארבעט א א וועלטס מלחמה, מען האלט אין איין איינזעצן, מען האט יעצט נאך איינעם יעצט איינגעזעצט, איינער פון די פירער פון חבד, ס'איז א מחיה, ס'וועט קומען אויף סאטמאר אויך, דייגע, זארג זיך נישט, אה, למעשה איז, האט ער זיך געזעצט דארטן לעבן דעם בחור'ל, ער זאגט ער זעט אויס עלף אהאלב יאר, אפשר עלף אהאלב. צוועלף שוין נישט. עניוועי, און ער זיצט לעבן א בחור, ווייסט ער, די בענקלעך זענען נאנט איינס צום אנדערן, געט ער אים א כאפ אן אזוי די בעקעלע, אזא גוטן ציפ אויפן בעקעלע, ווייסט ער האט אזא זיסע באק, און גיט עס אזא ציפ. דער יונגל נעמט זיך שרייען הויעך אין עירפארט, ס'איז געווען מסתמא פיר פינף זעקס הונדערט מענטשן, ס'איז געווען עטליכע פלייט זענען געקומען און מ'האט געווארטעט, האט ער אנגעהויבן צו שרייען, דו חזיר דו מניוול וואס לייגסטו אויף מיר די הענט? איבערגעחזרט פיר פינעף מאל מיט כעס, למעשה דער יונגערמאן ער איז א מידל עידזש איז געווארן זייער פארשעמט ווייל דא האט עס שוין אויסגעוויזן כאילו ער האט זיך געלייגט די הענט ווי מען טאר נישט, דערווייל האט ער דאך נישט געגעבן נישט מער ווי א גלעט, כ'האב שוין מסביר געווען א גלעט איז אויך דאס קינד דיר גארנישט שולדיג קודם כל ס'טוט אים וויי און נאכדעם וואס האסטו אים צו רירן? וואס דארט? בקיצור נעמט ער זיך צוריק צו שרייען הויך אויף יענעם איך האב דיר דאך נאר געגעבן א גלעט אין בעקל! דאס איז געוען זיך צו פארענטפערן פארן עולם ווייל יעדער האט אים אנגעקוקט פאר א מנוול אינמיטן אן עירפארט כאפסט א קינד זאגט ער ניין איך האב אים נאר געגעבן א קניפ אין בעקל הייבט ער אן צו שרייען דו חזיר דו מנוול! אזוי הייבט זיך עס אן קודם געבט מען א קניפ אין בעקל און נאכדעם לייגט מען די הענט ווי מען טאר נישט. איינער זאל מיר זאגן, איינער אין די וועלט זאל מיר זאגן אז ער הערט נישט מיין האטליין. ער האט עס אזוי ארידזשינעל געזאגט, זאגט מיר דער איד, אויב זיין טאטע וואלט עס אים איבערגעגעבן וואלט ער עס נישט געקענט אזוי ארידזשינעל נאכזאגן, ער הערט דעם האטליין יעדע וואך. און פארטיג. זאגט מיר דער איד אזוי, כ'האב געליטן מורא'דיגע בושות. איך בין אזוי פארשעמט, איך ווייס נישט ווער ס'איז אלץ דארט געווען, יעדער האט מיך געזען, אוועקלויפן האב איך נישט געקענט ווייל ווען איך לויף ווען אוועק וואלט דאך יעדער געוויסט איך האב עפעס געטון, איך האב מיך געטרייט צו פארענטפערן, כ'האב דיר געגעבן א גלעט, דאס אינגל האט נישט געוואלט וויסן, ס'איז געווארן אזוי לעבעדיג אין עירפארט, ער זאגט מיר, דער אמת איז ס'טוט מיר מורא'דיג וויי זאגט ער, ווייל איך בין דאך געבליבן יעצט פארשעמט, זאגט ער לאידך גיסא האב איך הנאה, כ'על אייך זאגן דעם אמת הרב נחום, דזשאסט קיעפ אפ די ווארק. דזשאסט קיעפ אן טאלקינג, דו האסט אויסגעלערנט יעדן ראצער פון חדר, יעדעס יונגעלע ווייסט מען טאר נישט לייגן די הענט אויף א קינד, היינט קומט שוין ארויס אנדערע אויכעט, מגינו הייבט שוין אן ארויס צו קומען, דאס איז שוין נאך זיבן אכט יאר וואס מען שלאגט זיך, יעדער. די צוביסלעך עווריבאדי איז דזשוינינג די באוט, באבוב האט ארויסגעגעבן זייער א שיינעם בריוו, אונז האבן עס ארויף געשטעלט אז מען זאל נישט האבן צו טוהן גארנישט מיט קיינעם, איך בין אבער ברוגז אויפן בריוו ווייל דארט שטייט מען זאל נישט רעדן צום גוי ווייל די גוים וואטשן אינדרויסן, איך האב געוואלט זאגן פאר באבוב מיטן איד טאר מען פונקט אזוי נישט רעדן ווי מיטן גוי, מיטן גוי ע, אפשר וועט ער אמאל הערן א שלעכט ווארט, א ווארט וואס מען טאר נישט הערן, ביים איד וועט ער אים טאטשן, איר פארשטייט? סאו איר געדארפט שרייבן אז ווען מען גייט אין בית כסא זאל דער טאטע וויסן ווער ס'גייט מיט אים, און צו ער גייט אליינס, און צו ער שטופט זיך אויבן אן הערן די תקיעות אדער באקומען אן עליה דארטן אין בית מדרש, און דערווייל זיין קינד ווערט גערעיפט דארטן אונטן אין טוילעט. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך. עס קומט יעצט כל הנערים, כ'האב עס געזאגט פאר יאר, פאר צוויי, פאר דריי, פאר פיר, איך גיי עס ענק איבערזאגן, מיר האט געזאגט א פעדעפייל וואס ער איז אזוי מלומד בניסים אז איר האט נישט קיין השגה, ער זאגט מיר אליין ער האט שוין טויזענטער קינדער אפגע'חזר'ט, מיט די הויזן, אן די הויזן, געמאכט השחתה דורך די הויזן, ער האט שוין אלעס געטון, און ער זאגט מיר זייט איך פארפיר וואטשט ער, ער טוט עס נישט מער, ער זאגט אז מיין פונקט אז נישט צו גיין וואו ס'איז דא קינדער איז די בעסטע פונקט וואס. ער האט נאך געהערט פון עניבאדי. און ער פארט טאקע אוועק, ער גייט אויך דאווענען אין א קליינע שול וואו עס איז נישט דא קיין קינדער, און פארטיג. דער האט מיר געזאגט אז ביי כל הנערים פלעגט ער אויפהייבן פרעמדע קינדער, א טאטע קומט מיט זעקס קינדער, יא, קיין עין הרע עידזשעס, צען, ניין, זיבן, פינף, ניין. ער קען דאך נישט אויפהייבן אלע קינדער, זאגט ער, איך פלעג זיין דער וואס האב אויפגעהויבן יענעמ'ס קינדער, און איך האב אים געשטעלט צווישן מיינע פיס, איך האב אים געריבן ארויף און אראפ, און מ'האט זיך דאך געשטופט, קיינער האט מיך אפילו נישט געזען, און מיינע הענט האב איך געהאלטן ביי זיין אות ברית קודש, און איך האב אים געפאטשקעט, קיינער האט נישט געזען, ס'איז געווען זייער שטארק פארשטופט איינער צום צווייטן, ס'איז דא א טלית העכער דעם. אבער איך האב געזאגט יעדן איינעם רבותי כל הנערים אונטער דיין טלית, דו האסט גארנישט מיטן ארון קודש מיטן ספר תורה מיט די בימה גארנישט, נעם דיינע פיר פינף קינדערלעך הייס יעדער זאל אנכאפן דיין טלית און זאג ברכו פון ווי דו ביסט און נאכדעם וועסטו זאגן המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ אז ס'איז המלאך הגואל אותי מכל רע אז מען לאזט נישט די קינדער אז מען זאל זיי פוגם זיין בפגם הברית איז במילא יברך את הנערים זענען זיי געבענטשט און נאך וידגו לרוב בקרב הארץ זיי וועלן זיך קענען נאכדעם מערן אז מ'קען חתונה האבן. ס'איז געווען יעצט א גאנצע זאך אין וואס איז נייעס, אז די רבנים ווילן וויסן פארוואס ס'איז דא פֿינף און צוואַנציק פראצענט גט. ס'דא צוויי בעיסיק טעמים, קודם כל דער עולם קען נישט אפארדן דעם רענט, די רענט איז צו הויך, מען דארף פארן אויף קליינע שטעט, אזוי ווי אינדערהיים, בודאפעסט איז געווען צו טייער, מען געפארן אויף קליינווארדיין, אויף אנדערע פלעצער, אזוי האט זיך דאך געגרינדעט די אלע אידישע שטעטלעך. און דאס צווייטע איז ווייל רוב קינדער אין חדר און א גרויס טייל מיידלעך זענען מאלעסטעד. ס'איז אנבעליוועבל. סאו וואס האסטו געוואלט האו שוד דעי סוקסיד אין לייף? ווער העלפט זיי דען צו? מיר האט יעצט אויך איינער פארציילט ער האט זיך גע'גט נאך פֿיר יאר ער קען נישט נעמען מעריד לייף הי וואס מאלעסטעד היינט רעדט דאך שוין יעדער איינער היינט דאך שוין נישט קיין סוד דארט ווי איך האב געדאווענט אידערופף ראש השנה איז געווען דער גבאי דארטן האט מיר געגעבן אן עליה. ער קען דיך דאך נישט, פארשטייסט? ווען ער קען מיך וואלט ער דאך געוואוסט ס'איז דא א חרם. ניין ער קען יא, ער האט געזאגט אז דער חרם איז נישט חל נאר ביי די משוגעים, אביסל אין ווילימסבורג און אין בארא פארק. זאגט ער נארמאלע מענטשן רעכענען זיך נישט מיט די רבנים, נארמאלע מענטשן זאגן געט ריד אוו אלל דיז רבנים זיי האבן אונז אראפגעברענגט. עניוועי, האב איך געזען ווי ער ליינט דארטן ויקרא מלאך אלקים אל אברהם ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה. פרעגן זיי אזוי ווי האט אברהם אבינו געוויסט אז ס'איז נישט דער סמך מם אליין. דער סמך מם האט גע. די מדרש ברענגט ער האט געמאכט א גאנצן וואסער וואס האט קיינמאל נישט עקזיסטירט עס האט זיך דערטרענקען ביז ביז ממש צו צום מויל ער האט אים אנגעטון אזויפיל צרות אז מ'זאל. ער זאל נישט קענען גיין צו די עקידה, יעצט אז ער איז ביי די עקידה שטייט א מלאך אלקים שרייט צו אים אל תשלח ידך אל הנער, כ'פארשטיי נישט, דער אייבערשטער האט דאך געזאגט והאלקים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך, ווי קען דער מלאך איבערדרייען, ס'ווערט געפרעגט די קשיא ווערט געפרעגט אין אלע ספרים, ס'דא אסאך תירוצים אויף דעם. מיין תירוץ איז, ס'איז מיר בייגעפאלן ראש השנה אינמיטן ליינען, וויבאלד ער האט אים געזאגט אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, האט ער געוויסט דאס איז א אמת'ער מלאך, דאס איז נישט קיין סמך מם, דער אמת'ער מלאך זאגט טאטש נישט קיין קינדער, דאס איז דער גאנצער ראש השנה מיטן קריאת התורה אל תשלח ידך אל הנער. טאטש נישט קיין קינדער, ממילא עט זיין ואל תעש לו מאומה, וועסט אים גארנישט טוהן, ווייל טאמער האסטו אים חלילה געטאטשט האסטו אים געמאכט קריפלד פאר לייף, וויבאלד אברהם אבינו האט געהערט דעי ווערטער אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה האט ער געוואוסט דאס קומט נאר פונעם אייבערשטן אליינס, ס'איז א מלאך אלוקים וואס ער זאגט פונעם אייבערשטן. דער אייבערשטער שרייט צו אונז אל תשלח ידך אל הנער, טאטש נישט קיין קינד. ווען ס'איז געווען מוצאי ראש השנה מ'האט זיך געזעגנט, פרעגט מיך איינער ני וואס איז געבליבן פון ראש השנה מ'האט געדאוונט וואס איז געבליבן, זאג איך אים די מיין עליה דאס איז געבליבן אל תשלח ידך אל הנער, טאטש נישט קיין קינדער, ממילא ואל תעש לו מאומה האט אים נישט געשענקט גארנישט, אזוי האט אברהם אבינו געוויסט אז דאס איז דער סמך מם ווען ער האט געמאכט א וואסער. ער האט זיך דאך געקענט יצחק פונקט אזוי דערטרענקען ווי אברהם. דא זאגט אים דער מלאך זאלסט וויסן. איך בעט דיך ברחמים, דאס קינד טאר מען נישט טאטשן. יו העוו טו וואטש אוט פאר טשילדרען. יעצט ס'גייט קומען, דער עולם גייט זיך פרייען, מ'וועט זיך שיכור'ן אביסל. ס'וועט זיין לעבעדיג, ס'איז דא אין אלע שולן איז דא זייטן און קליינע צימערן, און מ'דארף וויסן. כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען א קינד דארף גיין אין טוילעט מוזטו מיטגיין, ס'איז דא מגנו שרייבט עס שוין נאך, וואס איך זאג ער שרייבט עס נאך, ס'גייט יעצט ארויסגעקומען די אלע זאכן אויף אידיש אויכעט, ווייל דער עולם וויל טאקע אז ס'זאל זיין סעיף. איז במילא ס'וועט זיך איבערדרייען די גאנצע זאך, ס'דרייט זיך שוין איבער ברוך השם, און מ'האפט צום אייבערשטן ס'וועט קיינמאל מער נישט זיין אזא מצב ווי ס'איז געווען ביז יעצט, קיינמאל וועט מער נישט זיין אזא מצב, און מ'דארף וואטשן זייער אויף די קינדער. דו גייסט דיך לייגן שלאפן, ס'איז דא אינמיטן טאג, דו לאזט די קינדער פריי הפקר, מען גייט אין אלע פארקס, מען גייט איבעראל, אין בני ברק האב איך ענק שוין געזאגט, אינמיטן א סטעירקעיס, אינמיטן א הויז סטעירקעיס ווי ס'איז אפן פופצן טירן צו די, האט איינער גערעיפט א זיבן יעריג מיידל, ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, אין בארא פארק איז דא א רעיפ וואס יעדער ווייסט דערפון שטילערהייט אבער מען מאכט א מורא'דיגן שווייג. ס'איז געווען א רעיפ אין די שענסטע געגנט פון בארא פארק. עווריבאדי מעיקס א שווייג. דאס טאר נישט זיין אזוי. כ'האב אייך געזאגט, די שומרים זענען די גרעסטע פארברעכער פאר כלל ישראל. ס'איז דא איינער פון די, ער איז די הויפט פון די שומרים אין בארא פארק, ער הייסט יענקל דאסקאל, דער מענטש האט געהאלטן א מיידל פון בארדיטשוב ביי זיך אין שטוב ביינאכט און ער האט געוואוסט אז בייטאג איז א בעיביסיטער ביי א איד אין בארא פארק כדי צו טון

ווי איז קאלעצקי'ס ווידיאוס? מען האט אונז צוגעזאגט אין יעדע גאס ווידיאו ווען מען האט געהארגעט קאלעצקי, ווי איז עס? ביי יענקל דאסקאלן אין טאש. יענקל דאסקאל קריגט זיך מיט די פאליס ווער ס'זאל עס מעגן וואטשן. ווער איז יענקל דאסקאל? ווייל ער האט אפאר טאלער? וועגן דעם דארף כלל ישראל ליידן? ווען ס'שטעלט זיך צאם אפאר אנדערע גבירים אדער ווען ס'שטעלט זיך צאם פופציג ארעמע לייט? קענען זיי אים אווערפאוערן. נאר דאס איז וואס דער אייבערשטער האט נעבעך אונז געשיקט אין גלות, נישט נאר אז אונז זעמער אין גלות ביים גוי, אונז זעמער אין גלות ביי די ערב רב, עמלקים פון זרע עמלק, זיי האבן זיך אריינגעשטעלט צו כלל ישראל, דעמאלטס ווי משה רבינו האט אויסגעלייזט די אידן, און לך רד כי שחת עמך, זאגט אים דער אייבערשטער, דיין פאלק, דאס איז די ערב רב, און דאס זענען אונזערע מנהיגים, און אונז מוז מען זיך לאזן, פארוואס? ווייל יענקי דאסקאל האט אפאר טאלער. נו זאל אים דער אייבישטער העלפן ער זאל פארלירן די פאר טאלער ער זאל בלייבן אן ארעם מאן וועט ער שוין וויסן אז ער איז נישט באלעבאס. וואס גייט דא פאר? ווי זעמער אונז? אין קאנגא? אין עפעס א דזשאנגל? יענקי דאסקאל לאזט נישט לייגן די ווידיאוס. און ער איז נישט אליין ער האט נאך אפאר פאליטישענס וואס זיי העלפן אים צו. סאו יעדער זאל שטארק וואטשן ס'איז א זמן שיכרות. יעדער וועט שיקערן, ס'איז חול המועד, חול המועד איז אויך זייער שווערע צייט, מען שיקערט אויף טוירטינט עוועניו, ס'איז דא מיוזיק אויף טוירטינט עוועניו, ס'איז ביטער, ס'איז אין אלע סוכות דא מיוזיק, נעכטן איז געווען משה אושפיזא קומט זיך צאם, משה משוגענער פרידמאן, עס קומט זיך צאם דארטן דער מונקאטשער רב, פירט א גרויסן טיש דערוויילס האט דער אייבערשטער אראפגעשיקט אזא רעגן ער האט נישט געלאזט קיינעם זיצן אין די סוכה דארט. נישט געוואלט דער קלאב זאל זיך צאמקומען, און שמעון ברוך טערקלטויב איז געזעסן אויבן אן. שמעון ברוך טערקלטויב און דער מונקאטשער געזעסן אינעם רעגן צו ווייזן אז ער האט נישט קיין מורא פארן רעגן. ביי דעם באבובער, ביי דעם קראקעטשינער באבובער, הער איך יעדער געשטאנען מיט שירעמס. נו, דו שטייסט מיט א שירעם, קענסט דאך שוין צומאכן דעם שלאק פאר דעם געלט.

עטס פארט זייער גוט, איך זאג ענק איך בין אווערוועלמינג פון א זאך וואס איז געווען ממש מותר לכתחילה עס זאל ווערן אן איסור גמור, עס האט געדויערט פינף זעקס יאר נאו פראבלעם מען האט אפאר יאר איינגעזעצט, מען האט אפאר מעגא חזירים אראפ גענומען פון די מעפ, אבער עס האט זיך געלוינט, מען האט געמאכט א גוד דזשאב, יעדער שרייט, יעדער ווייסט, מען טאר נישט טאטשן, און מען האפט אז סקומט יעצט אריין די ארגענעזעישן מגינו. זיי האבן געלט ווי מיסט, זיי מאכן דאס אלעס, זיי הערן אויס די האטליין, זיי מאכן נאך אלעס פונקטליך, שרייבן עס אויף ענגליש, נו וועט עס קומען אויף אידיש, ס'וועט גיין אלל אווער די יונייטעד סטעיטס און אלל אווער די ווארלד, אזוי ווי אין יעדע שול איז דא שטייט אויפגעשריבן ואת מקדשי תיראו, מען טאר נישט רעדן ביים דאווענען, מען טאר נישט רעדן ביי יהא שמיה רבה, די אלע זאכן וואס איז דא וואס מען טאר נישט אין א שול, וועט זיין נאך א זאך מען טאר נישט לאזן קינדער אליינס, און די קינדער טארן זיך נישט לאזן טאטשן פון קיינעם און די מיידלעך אויך נישט. ענד דעטס דעטס וואט דיס איז אלל אבאוט. און די אַכט און דרײַסיק פארשעמטע רבנים, שמוץ יאנס, דרעט ליגערס, זיי גייען אראפ לחרפה ולדראון עולם, ווייל כ'האב ענק שוין געזאגט, אויסער דעם געב איך נאך ארויס יעצט א בוק, ווייל איך גיי נישט לאזן אז דא גייט בלייבן א חרם אויף נחום ראזנבערג ווייל איצעלע פּימפּט מיט משה משוגענער פרידמאן האט עס צוזאמגעשטעלט. נא נא נא נא נא, איך האב וואס צו זאגן, איך האב וואס צו ענטפערן. און איך געב ארויס פונקטליך אלעס וואס דא איז געווען, און איך האב אינטערוויוס מיט יונגע לייט וואס זיי טענה'ן זיי זענען נישט דורך א קלאס וואס מען האט זיי נישט געטאטשט ווי מען טאר נישט, צו ס'איז געווען אין סקווער צו אין סאטמאר צו אלל אווער, און די אלע ארעסט וואס איז דא, איז אלעס קומט יעצט ארויס, און ס'וועט נאך זיין נאך און נאך. איך לענדיג דעם ספר, די בוק, סאו פאר ס'האט נאך ארויסגעקומען נאך קעיסעס, יעצט איז אויך ארויסגעקומען א מורא'דיגער קעיס, ס'איז ממש מיינד באגלינג. ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט דוד חייפץ, עניוועי ער האט גערעדט יעצט פאר די ארגענעזעישן וואס הייסט RCA, ראביניקעל קאונסיל אף אמעריקע, פארציילט ער זיין היסטערי, ער איז א רעפיוטעבל מען, היילי סאפיסטיקעיטעד, און ער הייבט אן צו פארציילן וואס ס'איז געווען ווען ער איז געווען אין קעמפ דארא גאלדינג, דארטן וואו ס'איז געווען די מעשה פון דעם בחור'ל דעם זומער, און ער פארציילט וויאזוי דאס איז געווען, ער האט אים געגעבן צו טרינקען ביר, נאכדעם ער איז געווארן אביסל היי, האט ער אים סעקשועלי אביוזד, און נאכדעם ער דערציילט זייער פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען, און ער איז געגאנגען און ער האט ריפארטעד די אינסידענט פארן קאונסלער. וואס ער האט עס ריפארטעד פארן קעמפ דירעקטאר, און ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט דוד הימבער, און ער האט אויך געוויסט דערפון, דער דוד הימבער האט אים גערופן צו זיין אפיס, און ער האט אים געזאגט זאג איבער די מעשה, און ער האט אים ארויסגעווארפן, און ער האט קיינמאל נישט געוואלט אפילו הערן וואס דאס אינגל האט צו זאגן. אז ס'איז אים געווען גרינגער דאס יונגל צו באזייטיגן ווי אז זיין קעמפ זאל האבן א שלעכטן נאמען. סאו בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג רבותי, דאס איז שוין גרויסע מיליאנערן וואס זיי קומען ארויס און זיי רעדן פונקטליך וואסערע צרות זיי האבן מיטגעמאכט, און דאס איז וואס עטס גייטס אנהייבן צו פארשטיין, די באלאוני גייט זיך ענדיגן. נאכדעם איז דא איינער א מלמד, זיין נאמען איז איז א, איז א ראביי, ברוך ליינער הייסט ער, ער איז שוין אויף די רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ליסט, און אזוי גייט עס פון איין רב צום צווייטן, ס'ווערט לעבעדיג אין די שטאט, און נאכדעם קומען אונזערע רבנים וואטשן זיי, די וואס האבן געבעקט און די וואס האבן געטוהן, נאובאדי. מענדעלע חזיר האט א טשענס צו זיין סאטמארע רעבע פון וויליאמסבורג צו פון מאנרא און אויך זיין א רעדזשיסטער סעקס אפענדער. שרייבט מיר איינער א מורא'דיגן טעקסט, ממש איך בין איך בין אינגאנצן צושאסן דערפון, שרייבט ער אזוי. שומרי אמונים רעבע נאמבער פיר. אלרעדי קעים טו מאנסי, ער איז שוין אין מאנסי, ער איז געגאנגען וויזיטן דוד'ל סקווערע, דוד'ל סקווערע דער חזיר האט זיך דאך אויכעט ווי מען זאגט ער איז דאך אויך געווען א חזיר אמאל אלץ בחור אין צעלימער תלמוד תורה, סא עניוועי האבן זיך צוויי חזירים געטראפן האט ער אים אויפגענומען מיט גרויס פרייד, שרייבט ער הי פארקס, ער פארקט זיין קאר אויף איין און צוואנציג זייסנער. ווייסט דאס א גאס צו וואס? איטס רייט נעקטס טו. ער שרייבט ארויס וועמענס הויז א קרוב מיינער, איך ווייס נישט צו מיין קרוב וויל איך זאל ארויסשרייבן ארויסזאגן זיין נאמען, סאיז נעקסט צו מיין קרוב'ס הויז אן מאריס ראוד, סאיז פונקט אראונד די קארנער, זאגט ער זאג דיין קרוב ער האט א קינד א שטוב מיט טעכטער, ער זאל זייער וואטשען פאר דעם חזיר. עטס ווייסט נישט וואס עטס האט מיר געטוהן זאגט ער, מ'האט מיר אריינגעלאזט אין מאנסי א חזיר וואס איז געזעסן צוועלף יאר, יעצט גייט ער באצאלן פאר די אלע צוועלף יאר וואס האט נישט געקענט נעבעך טוהן וואס מ'טאר נישט, גייט ער עס יעצט באצאלן פאר מאנסי, ער איז געקומען זוכן אמעריקען טשיק איז ער געקומען זוכן, דער חזיר שרייבט ער אזוי ווייטער, לייק זוגיבי סעד אבאוט הערשל טויבענפעלד, אן טעלעוויזשען לייק דיס ווי קען קיפ אן איי אן הים, וועגן דעם האט ער אים נישט איינגעזעצט, ער האט אים נאר געגעבן פראבעישן ער זאל מוזן גיין יעדע וואך זיך איינטשעקן, אזוי קען ער האלטן אן אויג אויף אים, זאגט ער אז דאס איז די בעסט וועי טו קאונטער הים, בקיצור זאגט און שרייבט יענער ווייטער, יו שוד אלסא נאו איטס ווערי קלאוס טו אברהם יענקל האראוויץ, און אברהם יענקל איז היז בעסט פרענד, מין טיים הי געטס אלל די שקצים דעט דאווען. ביי אברהם יעקב, און אברהם יעקב וויל בי עיבעל טו ריליס הים אין א טיימלי מענער, סא וועט ער מיטגעבן אלע שקצים, די אלע וואס וואוינען אין יענע גאס, רבותי, ס'איז דעינדזשער, ס'איז ממש, ס'איז אזוי ווי איר וואלט געוואוינט יעצט, איר ווייסט ווי מען האט באמבארדירט דארטן אין איראק, אין אפגאניסטאן, עטס וואוינטס יעצט אין אזא וואר זאון. אלע ענקערע קינדער זענען נישט סעיף, ער איז א חזיר, ער איז געזעסן אין תפיסה ווייל ער האט מאלעסטעט ניסעס און נעפיוס, און יש אומרים די צוויי שוועסטערס האט ער אויכעט מאלעסטעט, סא רבותי, יו העוו טו בי אוט אוו יור קאטען פיקינג מיינד צו וואוינען מיט אזא חזיר אין איין גאס. מען קען גיין, באמת קען מען גיין זען וואסערע וויזע ער איז אריינגעקומען, ווייל ער האט נישט געקענט אריינקומען מיט א נארמאלע וויזע ווייל ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, מען דארף גיין צו האומלענד סעקיוריטי. זאגט מיר איינער איך זאל גיין, זאג איך ר' איד, איך קען דיר געבן עצות און איך קען דיר זאגן וואס צו טון, איך וואוין נישט אין יעדע שטאט אין אמעריקע איך זאל גיין אויסקלינען יעדע שטאט, איטס יור אבליגעישן, איף יו פיל קאמפארטעבל ליווינג וויט אים. נאו פראבלעם, וואוין מיט אים, ווען ער וועט רעיפן דיין טאכטער, טאמער זי'ט זיין צוועלף פלאס און זי וועט ווערן פרעגנענט, וועסטו האבן דעם שומר אמונים רבינ'ס אן אייניקל, דעטס אלל יו גאנא דא, יו גאנא וויינד אפ מיט א גרויסן יחוס, ווייל ער איז א גרויסער יחוס א בנן של קדושים, דאס איז הם קדושים והיא אינו קדוש, סאו איף יו וואנא ווארק איט אוט דארפסטו קאלן האומלענד סעקיוריטי, דארפסט וויסן דורך וואספארא וויזע ער איז אריינגעקומען, ער איז נישט קיין סיטיזן. און אפילו ווען יא, דארף מען וויסן וויאזוי איז ער אריינגעקומען האט זיך נישט גערעדזשיסטערט ביי די בארדער עז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, קען זיין אין ארץ ישראל האט מען אים שוין געגעבן עפעס א דריידעל, באט דאס מיינט נישט אויף אונזער עקספענס, אונזערע קינדער זענען אין דזשעפערדי ווי דער חזר איז. דאס איז דזען א בנין אב לכל חטאות. די גמרא שטייט אייביג פרעגט יענעם תנא אבא במה היה זהיר טפי וואס האט דיין טאטע זייער נזהר געווען? די קינדער זענען נזהר אין וואס דער טאטע איז נזהר, קוק אן דער שומר אמונים האט געשריבן דעם הייליגסטן חיבור די לעצטע פופציג זעכציג יאר וועגן שמירת היסוד, וועגן שמירת הברית, און דער זון זיינער איז געווען א וואוילער איד, און דאס אייניקל קוק שטאט זיי זאלן זאגן אבא במה זהיר טפי קוק וואס ער האט געטון, אפגע'חזר'ט א שטאט און יעדער לאדט אים צו, ער'ט נאך וויזיטן ר' מאטעלע און שראל גער המצרי מילא וועט ער זיכער וויזיטן, ס'איז דאך מצא מין את מינו אבער ניער. זיך אויפוועקן, פארשטייסט? איך זאג נאכאמאל, יעדער ווער ס'וואוינט אין יענע גאס, יו שוד וואטש אוט פאר יור טשילדרען זענען דעדלי אין דעינדזשער. און יעצט אז ס'קומט נאך יום טוב, די קינדער אויף זיך דרייען אין גאס, ס'וועט זיין א שרעק וואס דא גייט זיין, דאונט טעיק איט פאר גרענטעד, איטס נאט א דזשאוק, ווען ער'ט באקומען חלילה די מכה, ער'ט מאלעסטן דיין זון אדער דיין טאכטער, יור נעווער גאנע געט אווער איט, און נידער וויל יור טשילדרען. שוין, דאס איז געווען צוגעלייגט, ס'איז זייער וויכטיג מען זאל רעדן וועגן וואטשן די קינדער סעיפטי, קומט יעצט נאך די פיר טעג חל המועד און נאכדעם קומט הושענא רבה, שמיני עצרת, און שמחת תורה, און שבת נאכדעם, נאך דריי טעג איז דאך דער עולם צו צעלאזט עניוועי, מען דארף וואטשן אלע מקוואות זאלן זיין צוגעשפארט. מען דארף וואטשן אז די קינדער זאלן נישט גיין בכלל אין קיין מקווה ווייל מצוה בחורים מוזן אויך נישט גיין אז טאמער גייט ער זאל ער גיין מיט השגחה, כ'ווייס נאך נישט וויאזוי ווייל מיט א טאטן טאר מען אויך נישט גיין סאו ווי ווער א מלמד צו טראסטן א מלמד איז דאך דער גרעסטער חזיר וואס איז דא, אויב אזוי מ'זאל שטעלן צוויי מלמדים וואס גייען דעמאלט צו מקווה? איז דער ענין צו זיין א משגיח אין א מקווה דאך אויכעט א חזיריי, נאר וואס ס'איז דא אמאל א ענין א מענטש איז זיך מוסר נפש פארן כלל. ער טוט אן עבירה לשמה. דאס בעסטע וואלט געווען ווען מען שפארט צו אלע מענער מקוואות זיי פעלן נישט אויס ס'דא אידן וואס זיי לערנען קבלה צו דער בעל טבילה דארף זיין פאר איין איד א מקווה וואס ס'גייט פאר ס'נאך אלץ מיט די אלע זאכן וואס אונז רעד מיר און נאך אלץ דא צרות די גאנצע צייט. די גאנצע צייט איז דא און זיי ווייסן, יעדער ווייסט, מען קומט מיר זאגן מען ווייסט, מען ווייסט אהער, מען ווייסט אהין. איך וויל זאגן נאך א זאך, איך האב שוין געזאגט פאריגעס מאל, ס'איז דא סקווערע מיידלעך קומען אין די נורסינג האום זינגען דארטן, ס'האט זיך ברוך השם אויפגעהערט, ס'איז יעצט געווען נאר נאך א קליינע גרופ, אמאל פלעגן קומען נאך קבוצות מיידלעך, נאך קבוצות, ס'איז די בעסטע פלאץ, דארט זיצן בחורים, זיי וואטשן די יענקיס מיט די מעטס, ס'איז די בעסטע פלאץ מען זאל פארכאפט ווערן, ס'איז זנות. איך זאג ענק נאכאמאל, שיקטס נישט די קינדער, ס'איז געווען וואס זענען יא געקומען א קליינע גרופ אבער די תירוץ איז געווען, איך האב זיי נישט געפרעגט אבער כ'האב געהייסן מ'זאל זיי פרעגן, די תירוץ איז געווען ווייל ס'איז א ס'איז א משפחה זייער א זיידע ליגט דארט קראנק, דער זיידע זאל ליגט דארט קראנק און דו האסט נישט וואס צו גיין דארט וויזיטן, טאמער יא זאל דיין מאמע מיטקומען, מען זינגט דארטן זינג דו נישט און דעטס איט. איך זאג ענק נאכאמאל ס'קומט יעצט הקפות מ'וועט גיין אין די געשטיפטע בתי מדרשים. מ'וועט גיין זעהן די מאנקי אין די מידל, די קלאון וועט טאנצן, צו הייסט ער זאליקא צו אהרניקא, די זעלבע קלאונס אין די מידל, און די אלע גייען טאנצן מיט זיך שטופן מיט אנכאפן א בחור איינער דעם צווייטן, כ'האב ענק שוין געזאגט די יאר גייט מען ארבעטן בחורים זאלן איינער מיט דעם אנדערן נישט מאלעסטן. און עלטערע אידן וועלן זיך אריינשטופן און זיי וועלן זעהן דעם הייליגן רעבן, בקיצור איך זאג נאכאמאל יעדער טאטע האט א רעספאנסעביליטי נישט לאזן זיין זוהן גיין אין א געפאקטע שול, און אז ער גייט יא זאל ער שטיין אין די בעק, דאס שטיין אויף די פארענטשעס ווי מען שטופט זיך דאס איז זנות, במלוא מובן המילה האב איך שוין געזאגט. תולדות אברהם יצחק פירט א טיש, בין איך געווען דארט מיט פינף זעקס יאר צוריק, נאך וואס כ'האב געמעגט גיין אין שול, נאך פארן חרם, איז צוגעקומען צו מיר אן אמעריקאנער בחור פרייטאג צונאכטס און געוויינט, ער איז געשטאנען האט זיך געשטופט ביים טיש, און איינער האט אים משחית געווען זרעו ארצה, ער האט אים נישט נאכגעלאזט ביז ער האט אים משחית געווען, נו וואס איז יענער נעבעך אוועק געלאפן פאר ווייטאג, ווייל ווען מען טוט עס איז דאך אזא גרויסער איסור אז עס טוט דעם מענטש זייער לייד, בפרט נאך ער האט נישט געהאט דערמיט גארנישט, ער האט עס נישט געזוכט צו גיין פרייטאג צונאכטס, בין איך געגאנגען צו מאנדריק, מאנדריק הייסט ער, איך ווייס וויאזוי ער הייסט דארטן, יאסעלע פאנדראק, ער געבט צו עסן פאר אפאר בחורים, איז זאגאר א דעה זאגער, האב איך אים פארציילט, קוק דער בחור דערציילט דא מ'האט אים משחית געווען, זאגט ער ער וועט רעדן מיטן רעבען, ער האט גערעדט מיטן תולדות אברהם יצחק רעבען, מיט. נעבעך האט ער געזאגט מ'איז ביים אמרי חיים אזוי געשטאנען מ'איז ביי אלע רעבעס אזוי געשטאנען וועט מען דא ביי מיר אויך שטיין, זעהט זיך אויס פון זיין תשובה אז מ'האט ביים אמרי חיים משחית געווען זרעם ארצה און מ'האט ביי אלע רעבעס משחית געווען זרעם ארצה און ס'האט קיינעם נישט געבאדערט פארוואס? ווייל כל העולם כולו יעדער וויל זיין די העדליין. עס איז א שאנד איך זאל עס זאגן ווייל איך האב אויך געלערנט אין וויזשניץ איך בין טאקע קיינמאל נישט געשטאנען אויף א פארענטשע געגעבן א בליק יעדע פינף מינוט צו יעדע צען מינוט וויאזוי די רבי פירט טיש געזעסן און געלערנט של"ה הקדוש איך האב דורך געלערנט של"ה הקדוש יעדעס יאר אלע צוויי חלקים און עס האט זיך שיין אונטער געשפילט דארטן דער מנוחה ושמחה מיטן קול מקדש מיט אלעם מען טאר עס נישט צולאזן רבותי ס'איז נישט איים טעלינג יו. און אזוי ווי ער זאגט מ'איז ביי אים געשטאנען ביי אים, און חוץ פון דעם קען זיין מ'דארף נישט מוצא לעז זיין אויף אמרי חיים, ווייל ביי מ'איז ביי ר' שרולטשען אויך געשטאנען אויף די פארענטשעס נאר ס'איז געשטאנען נאר אלטע אידן אזוי האבן זיי מיר פארציילט, און די אלטע אידן זענען געשטאנען אויסגעדרייט צום רעבן נישט צום יענעמ'ס רוקן, צו צום יענעמ'ס אחור, סאו קען זיין ביים אמרי חיים איז מען אויך נישט געשטאנען אזוי צושטופט ס'איז נאכנישט געווען אזא גרויסער עולם, און מ'איז געשטאנען אויסגעדרייט צום רעבן, און אטאמער איז טאקע געווען דארט אויך אז מ'האט געטוהן אלע השחתות. ס'איז טאקע אן עוולה. ס'מיינט נישט אז ס'איז געווען גוט ווייל ס'איז אזוי געטון געווארן. יעצט איז דא איינער וואס איך זאג יעדעס יאר וועגן אים, ער שרייבט אריין מ'זאל מאכן אין איד און אין בלאט אז ס'איז דא א הלכה מ'מוז איין שמחה אלא בבשר, מ'מוז עסן בהמה פלייש, און ער זאגט אויכעט אז מ'זאל געבן מ'זאל טרינקען וויין. ווייל ס'מוז זיין וויין, ער ברענגט צו אלע מראה מקומות. האב איך געוואלט זאגן צוויי זאכן, די איין שמחה אלא בבשר, ס'איז נישט דא היינט קיין בהמה פלייש כשר'ס, אין די גאנצע וועלט איז נישט דא, ס'אלס טרייפה און נבילה און חזיר, יעצט אויב דו קענסט דיך מונע זיין, זיי דיך מונע דערפון. ווען דער אייבערשטער וועט דיך פרעגן פארוואס דו האסט נישט געגעסן קיין פלייש, וועסטו זאגן גיי צו אהרן טייטלבוים, ער ער האט מיר נישט צוגעשטעלט כשר'ס, צו גיי צום ווייטערער רב, צו גיי צום סיגעט'ער, צום ברך משה. און די וויין זאלסטו נישט געבן ווייל היינט איז א זמן וואס ס'איז ממש מסוכן צו געבן פאר קינדער וויין און זיי אויסצולערנען צו טרינקען וויין און פאר דיר איז עס אויך א סכנה סאו די איינע זאך וועסטו שולדיג בלייבן פארן אייבערשטן און ער וועט דיך פרעגן פארוואס האסטו דאס נישט געטון דעם מחבר וועסטו זאגן ליסן ס'איז געווען פגע זמן ס'איז נישט געווען קיין כשר פלייש און פאר וויין האב איך מורא געהאט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך ס'איז דא מענטשן וואס זיי טיילן לאליפאפס און קענדיס פאר קינדער זאלסט מאכן זיכער דו זאלסט אנזאגן די קינדער פון קיינעם נישט נעמען א לאליפאפ אדער א קענדי. קודם כל קען עס זיין א דראג וואס ער פארטויבט אביסל די קינד, די קינד ווערט שלעפעריג, און נאכדעם נעמט ער אים אין א זייט און ער טוט מיט אים וואס מען טאר נישט. יו נעווער נאו דיס דעיס, די די מיינד אוו די פעדאפיילס וועמיר אונז קיינמאל נישט אויסרעכענען דעי אר סאו פלואענט און סאו ביפאר אס פופציג יאר. און נאכדעם, איך וויל זאגן ווען דו טיילסט א.

קיין שום עלטערן זאל נישט לאזן די קינדער זאלן נעמען די קענדיס פון די חברה, זיי קויפן די ביליגע, נישט די וואס האט אינעווענדיג אזאלכע פיינע דזשעלי, זיי געבן די ביליגע שמאטעס און מען צוקנאקט די ציין, יעצט כדי דיין זון זאל נישט זיין אנדערש ווי יעדער און דיין טאכטער זאל נישט זיין אנדערש זאלסטו זיי קויפן גוטע ווייעכע קענדיס, סוויט, ווייעך, נישט זאלן קנאקען די ציין, און אויסער דעם זאלסטו מאכן זיכער אז ווען ער קומט אהיים זאל ער אויסוואשן די מויל מיט מאוט. ליסטערין ווייל די ליסטערין מאכט אז די צוקער זאל נישט בלייבן אויף די ציין און אויף די גאמס און ס'זאל עס נישט אויפעסן סאו יו העוו טו בי קערפול און לאז נישט יעדער זאל געבן קענדיס פאר די קינדער ווייל דא אזוי כאפן זיי קום איך געב דיר א קענדי און נאך זיי קום נאר דארט קום דארט האב איך נאך קענדיס דארט האב איך דארט און דא און דא און דא און דא דאונט עקסעפט עניטינג פראם עניבאדי און ווען א מענטש וויל דיר געבן א קענדי זאלסטו שרייען חזיר סטעי עוועי פראם מי גיי אוועק פון מיר איך קען דיך נישט. יו שוד קנאו, איין כוחו אלא בפה, אידן האבן נאר דעם כח מיטן מויל, מיט שרייען אויף די חזירים ביז זיי וועלן זיך פארשעמען. און און אזוי ווי צו הקפות קומען אלע קינדערלעך, מיידלעך, זאל די מאמע מאכן זיכער אז אויב ס'איז א געשטיפט בית מדרש גיי נישט דארט אריין, גיי אין א קליין בית מדרש, ס'איז די זעלבע תורה, ס'איז די זעלבע מענטש וואס ס'דרייט זיך, און ס'איז די זעלבע הקפות ס'איז א מצוה מ'זאל זיך ארומדרייען. גיי נישט אין א געפאקט בית מדרש מיט מיידלעך, איך גיי דורך דא אסאך שילן, איך גיי דורך די ענטעניע ווינער רב שול, איך זע דארטן מיידלעך אינדרויסן אין די גאס א מיידל שפילט זיך ארום די בלאק און א האלבע בלאק, און דארט איז דא אויף די אנדערע זייט אראונד די קארנער איז דא עפעס א שול פון קאשוי רב'ס איידעם אילאוויטש, יעמערינגער רב הייסט ער דאכט זיך מיר, זעמערינגער רב, איך ווייס נישט פונקטליך. איך זע קינדער דרייען זיך אין די גאס דארט יעדן טאג ביים דאווענען, איך קום אהיים שבת פון דאווענען, האלטן זיי דאך נאך אינמיטן, אלע קינדער דרייען זיך דארט אין די גאס, ס'איז זייער נישט איידל און ס'איז זייער נישט שיין זיי צו לאזן, און די גרויסע בתי מדרשים זאלן וואטשן, זיי האבן אחריות, ס'דא היינט לאו סוטס. און אז א בחור פילט אינמיטן די פארענטש אז איינער טאטשט אים דארט ווי מ'טאר נישט, זאלסטו שרייען דו חזיר דו מנוול, האב נישט קיין מורא, דו גייסט מער נישט ארויסגיין פארשעמט. זיבן יאר צוריק פאר כ'האב אנגעהויבן די מערכה, וואלסטו נאך געבליבן דער משוגענער און דו וואלסט ארויס פארשעמט, היינט וועט דער חזיר ארויסגיין פארשעמט, וואטשטס צו וויאזוי ס'האט זיך איבערגעדרייט די גאנצע דעוועלאפמענט. יעצט כ'האב געוואלט פארציילן פארן עולם נאך א מעשה וואס כ'האב געהערט מוצאי יום טוב, פונעם באטרעפנדן אליינס האט מיר געגעבן אויכעט אסאך סופארט, חיזוק, אז דער עולם ווען מען זאגט איז מיט מיר, איז ס'אזוי, ס'דא א איד וואס ער דאוונט אין קלויזענבורג אין וואן טווענטי עיט לי עוועניו, ער איז נישט קיין קלויזענבורגער, איז א שכן דאוונט ער דארט, גייט ער אריין יום טוב אינדערפרי און ער זעהט ווי ס'זיצט און לערנט זיינס א קרוב מיט א חבר, גייט ער צו צו זיין קרוב און ער געבט אים די האנט, שלום עליכם, א גוט יום טוב. ס'איז א נארמאלע זאך. דער מיט וועם ער האט געלערנט איז זיך גענומען קוקן אין אלע זייטן, בקיצור, ער זעט עס אויס זייער דערשראקן, גייט ער אויך צו און ער זאגט אים שלום עליכם. פרעגט ער אים ווער זענט איר? זאגט ער איך הייס אזוי און אזוי. פרעגט ער אים און ווער זענט איר? זאגט ער איך הייס בערל אשכנזי. דאס פאר דעם רופט אים אשכנתזי. אשכנזים רופן זיי אשכנתזים. אויב מען האט אים צוגעגנבעט אין די הויזן, וויל זיין ווייב נאך היינט וויסן פארוואס מען האט אים צוגעגנבעט די אונטערהויזן אין מקווה אין ירושלים. די הויזן פארשטייט זיך ווייל ער איז אן אמעריקאנער און ער האט אפאר דאלער דארט, אבער ווי קומט די אונטערהויזן מען זאל צוגנבענען? די תירוץ איז ער האט מאלעסטעט א ספרדישן בחור און יענער האט זיך נקמה גענומען. ס'איז נישט וויכטיג. נאכדעם גייט ער געוואלט ארויסגיין אין בית כסא, איך קען מיך נישט אויס דארט פונקטליך וויאזוי ס'גייט, גייט ער דארט צו צום טוילעט, קומט צו אים צו איינער, ער האט מיר געזאגט זיין נאמען, איך וויל אויך נישט זאגן יעצט זיין נאמען ווייל ס'איז זאכן וואס אז מ'טוט גוטס פארוואס זאל איך יענעם בא'עוול'ען, גייט ער צו און ער פרעגט אים וואס האסטו מיט דעם בערל אשכנזי, זאגט ער בעיסיקלי גארנישט, מיט וועם ער לערנט דאס איז מיינס א קאזין, אים האב איך געגעבן שלום, אז איך געב איינעם שלום דאך נישט איינעם געבן שלום דעם אנדערן נישט, האב איך אים אויך געגעבן שלום. פרעגט ער אים פארוואס? פרעגסטע? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ווייסט פארוואס איך שטיי דא? איך וועל דיר זאגן פארוואס, אונז וואטש מיר אז טאמער גייט ער אראפ אין בית כסא אדער ער גייט אין מקווה גייען מיר אים זאגן געט אוט אוו היער, צוויי יונגעלייט זיצן און וואטשן אים, היההה. דארטן איז געווען דער רב דוסי האט געמאכט א מקווה פון שפעם, איז א שפארעם זאגט דארטן דער דער דער זעפטעם האט געשטעלט שני תלמידי חכמים, פרעגט יעדער א קשיא, אויף צו זיין באגלייבט אויף א מקווה דארף מען נישט צוויי, עס איז גענוג איין תלמיד חכם. איז סאטמאר רבי ברענגט אין די תשובות ווייל ער האט מורא געהאט איינער גיין הכנות וועט מען דערווייל קענען אנפילן מיט ג' לוגין מים שאובים צוויי מענטשן שטייען און וואטשן אשכנזי איז וויל איך ענק זאגן דאס האב איך געהערט פון א מענטש כ'גלייב נישט ער זאגט מיר א ליגנט פון א ידיד ער האלט מיט מיט מיינע אקציעס און איך וויל זאגן פאר קלויזנבורג אויב דאס איז אמת געב איך ענק אסאך קרעדיט איי העוו טו טעל יו איטס אנבעליוועבל. נאר איך וואלט אייך געגעבן נאך מער קרעדיט ווען איר וואלט געזאגט דעם חזר ער זאל נישט קומען דארטן לערנען אויך נישט. קודם כל וואס דארפסטו מטריח זיין צוויי פרעמדע יונגעלייט? ווען ס'איז דאך נישט קיין יושר. קומט א פרעמדער מענטש אין שול איז דארף מען אים ווי מ'זאגט מרחק זיין. אז דו ווייסט ער איז א חזר. און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך פאר קלויזענבארג. איר ווייסט דאך איך טו דאך יארן אין די פעדעפיליע ביזנעס. כ'בין נישט געגאנגען אין קאלעדזש. אבער כ'קען דיר זאגן איין זאך. ער. איז זעכציג יאר קלוגער פון ענק און דריי הונדערט מדריגות אהעד אוו יו פיפל. עטץ אים זעהן ביי די גמרא און אונטערן טיש עט ער טאטשן א יונגל עט הייסן הייב מיר אויף עפעס א קאץ קאציקער וואס איז אראפגעפאלן עט אים געבן א טאטש יו דאונט נאו די פעדאפיילס אויב עטץ גלייבטס מיר אז ס'איז אמת און וואס איך זאג קען איך ענק איבערצייגן איך האב דא צענליגע וויקטימס וואס זיי שרייען ער האט מיך מטמא געווען ער האט מודה געווען אין קאורט ער האט מודה געווען פאר א בית דין. און וויל איך ענק פרעגן, אויב עס איז אמת, מה לי לצרה הזאת? און נאכדעם הגע עצמך, איך וויל אייך פרעגן א קשיא. איך האב געשיקט דעם זעלבן איד וואס איך פארצייל ענק וואס ער האט געגעבן שלום פאר די צוויי, איך האב אים געשיקט ווייל מען האט געאנערט זיין טאטן אפאר וואכן צוריק, האב איך אים געשיקט פרעגן אפשר קען איך האבן א דריסת רגל אריינצוקומען דאווענען דארט. איז די ענפער איז געווען מען האט קאטעגאריש אפגעזאגט ניין די קענסט נישט, איז וויל איך ענק פרעגן פארוואס האט ער אזא פריווילידזש אז עטס שטעלטס א שומר און מיך לאזט עטס אינגאנצן נישט אריין, איך האב א לייצענס שטעל אויף מיר אויך א שומר, איך וויל אויך נישט אראפ גיין נישט אין ביסקיס און איך וויל נישט גיין נישט אין די מקווה. נאר וואס, אזוי ארבעט עס אין מעשה שטן מצליח, ס'איז א נייע געשעפט געווארן.

טאמער ס'איז אמת, מסתם אמת, ווייל יענער האט מיר נישט גיין זאגן קיין ליגנט, וויל איך אייך זאגן, העדס אפ טו יו, איך האב הנאה פון ענק, איך האב הנאה אז מ'קוקט זיך אום אויפן בית מדרש, און גראדע האט ער אים געזאגט, דער מענטש וואס האט געוואטשט, האט אים געזאגט, איך קען גוט נחומ'ן, ווען איך פאר מיט די קאר ביפ איך אים און איך זאג אים היי, זעט אויס כ'האב דארט אויך אפאר ידידים, עניוועי, דאכט זיך מיר ער איז א הצלה מענטש אויכעט, איך בין נישט זיכער. באט עניוועי, איך וויל ענק זאגן איין זאך, קיפ אפ די גוד ווארק, און ווארפט ארויס די חזירים פון פלאץ פון בית מדרש, ווייל זיי באלאנגען נישט דארט, זיי זענען וועי וועי אהעד אוו יו, וועי אהעד אוו אלל אוו אוז, און עטס גייטס נאר האבן צרות פון דעם. און ברוך השם ס'האט מיר געגעבן אביסל חיזוק אבי דער עולם האט אנגעהויבן צו פארשטיין אז קינדערלעך זענען נישט הפקר, און א שול איז די ארגסטע פלאץ וואו ס'קען פארקומען מכשולות, די גמרא זאגט אז דער. מלאך המוות באהאלט זיין מעסער מיט וואס ער הרג'ט די מענטשן, זיין כלי זין באהאלט ער אין בית מדרש, אזוי שטייט אין די גמרא, אפשר די גירסא ער באהאלט עס אין די ווייבער שול ס'איז נישט קיין חילוק, דאס מיינט צו זאגן דארט הרג'ט מען אפ אלע קינדערלעך, סאו קיעפ אפ די גוד ווארק, און פון ענק זאל מען זיך אפלערנען אלע אנדערע קהילות אויכעט, אז מען זאל נישט לאזן פעדאפייל זיך דרייען. עטס דארפטס בכלל מאכן א זאך. א פרעמדער מענטש האט נישט וואס צו זוכן אין שול. כ'האב ברוך השם געהאט גרויס הצלחה. ס'איז דא יעצט די שולן די יונג איזריעל, זיי האבן ארויסגעגעבן, רוב שולן האבן עס אנגענומען, ווער ס'קומט זיך נישט מעלדן פאר ראש השנה א וואך פריער מיט א ליגעל איידענטיפיקעישן, קען ער נישט אריינקומען אין די שול. די ווייסט דאך נישט וועם די לאזט אריין, רבונו של עולם די ווייסט וועם די לאזט אריין? און נאכדעם קאלט מיך אן דער סיגוטער שמס, ער זאגט מיר ער איז דער סיגוטער שמס, איך ווייס איך מיין ער איז דער מקווה איד, זאגט ער הרב נחום איר ווייסט ווי גוט ס'פארט, איר האט נישט קיין השגה, זאגט ער ס'איז נישט געווען קיין גניבות פון בערזלעך די לעצטע צוויי דריי יאר, ס'איז אזוי קאנטראלד געווארן, מען קוקט אויף יעדן, און ער זאגט זיי האבן א ווידיאו אויכעט אין די מקווה, אזוי האט ער מיר געזאגט, כ'ווייס צו ס'אמת, נישט אלע זאכן זענען אמת און אפשר נאר האלב אמת. זאגט ער, איר זאלט וויסן מען גנב'ט שוין נישט קיין בערזלעך אויך נישט, מ'האט שוין דאס אויך מורא צו טון, עניוועי, אז מען דערלעבט דערלעבט מען. כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אז אגודת ישראל גייט מאכן א קאמפעני און זיי גייען מאניטערן די ווידיאוס וואס די גאווערמענט געבט א מיליאן דאלער פאר דעם, יעצט אגודת ישראל איז דאך. פרא אז מען זאל קענען מאלעסטן מענטשן, סאו וויאזוי קען מען אונז זיי טראסטן דאס? און נאכדעם ווער איז אגודת ישראל זאלן זיך דא אריינמישן? און נאך עפעס איך וויל פארשטיין, די אגודה איז געווען ביי סאטמאר רב ביי זאלי קוק, איך פארשטיי בכלל נישט וויאזוי קענסטו אויפנעמען די אלע מענטשן, דער סאטמאר רב האט דאך געהאלטן קעגן די אגודה. די גאנצע וואס אונז האבן מיר זיך געשלאגן איז געווען נישט מיט מזרחי און נישט מיט די פרייע, זיי פון זיי האט מען אונז נישט קיין מורא געהאט, זיי זענען געווען פאר רימאווד פראם אס, האט מען נאר מורא געהאט פאר די פרומע ציוניסטן פאר די אגודה, דאס איז דאך געווען אונזער רעבנס מלחמה, וויאזוי מעגסטו אויפנעמען די מענטשן, נאר וואס דו טוסט וואס דיין טאטע האט געטון, דיין טאטע האט אויך אויפגענומען די אלע לינקע חברה, און נאך מ'האט ארויף גענומען ר' משה שערער און ר' משה האט אים געזאגט לאמיר זיך מאכן יד אחת האט ער געזאגט איך זיץ אויפן פעטערס בענקל איך קען נישט. א באנטש אוו בלאפערס. יעצט איך וויל פרעגן, אונז וויל מיר נישט האבן פון תשמיש עבודה זרה פון אגודת ישראל גארנישט, פארוואס זאל מיר אונז מוזן ווערן געוואטשט דורך אגודת ישראל, ס'איז אונזערע טעקס מאני. איך פארשטיי בכלל נישט דעם מושג וויאזוי אגודה זאל אונז דארפן. און מעגן וואטשן. און נאכדעם פארשטיי איך נישט בכלל. זיי זענען דאך פרא מאלעסטינג, זיי זענען פרא אז די פארברעכער זאל מען באהאלטן, און זיי קומען אן מיט רגליים לדבר, מיט מעשות, הו אר דעי, וואט דא ווי ניד דעם פאר? דזשאסט ביקאוז וואוינען דא אסאך אידן א קאמיוניטי מיינט נישט אז אגודה איז אונזער פירער. אונז וויל מיר די גאווערמענט זאל עס וואטשן, אונז וועל מיר אריינלייגן אלע כוחות אין די וועלט מען זאל אונטערברענגען דעם געדאנק. אונז ווילן די פאליס זאלן עס וואטשן. ישראל האגער פון בני ברק האט געמאכט די ווידיאוס זאל איך האבן געהייסן נאך מיט פיר פינעף יאר צוריק איז איין ס'איז דא א איד וואס ער וואטשט עס און די קאפי גייט גראד די גאנצע צייט צו די פאליס אונז וויל מען נישט זיין משועבד נאכאמאל צו די אלע שקצים רודפי זימה און וואס ווילן קאנטראלירן א קאמיוניטי. אונז וועל מיר אויפהערן צו צאלן טעקס אויכעט, אונז וועל מיר מאכן א פראטעסט אין וואשינגטאן בלי נדר, אזוי ווי יעצט לויפטס אויף וואשינגטאן ווייל מ'נעמט די ישיבה בחורים אין מיליטער, אונז וויל מיר האבן א סעיף קאמיוניטי, אונז ווייס מיר אז ער איז געווען, אהרן לעווי איז געווען א חזיר, ער האט זיך געדרייט אין פראנט פון באיאן און פון אנדערע ישיבות, און איך האב גערעדט איינער וואס איז געווען אינוואלווד אין דעם קעיס, איך זאג עס אנאפישעל, איך וויל נישט מען זאל מיר מאכן א לאוסוט, האט ער געזאגט נחום, ער איז אזוי צושניטן געווען אז מען קען אפילו נישט וויסן צו ער איז געווען מאלעסטעד, אבער ער זאגט נארמאל איז ער געווען מאלעסטעד, ער האט דאך נאכגעלאפן קינדער. אונז זענען מיר משועבד אגודת ישראל, ווער איז אגודה? מי אגדם? וויאזוי דער דער ראגעטשאווער גאון געשריבן מ'האט אים געבעטן ער זאל אריינגיין אין די אגודה, האט ער געפרעגט מי אגדם? ווילטס שלאגטס ענק פאר אידישקייט, זייטס ביי די גאווערמענט און העלפטס ארויס פאר אידישע זאכן, אבער נישט ענקערע קרומע קעפ, עפעס דעם נאוואמינסקער רעבן, געבעקט פעדעפיילס אלע יארן אלל ארום און ארום, נאוואמינסקער און די או יו די גרעסטע שקצים אין שטאט, אונז גיימער זיי לאזן אז זיי זאלן אונז פירן די שטאט? נאו וועי! סא עניוועי, איך ווינטש ענק אלע זאלטס ענק אויסבעטן א גוט קוויטל און א פרייליך יאהר. און אסאך נחת פון די קינדער, און אסאך געלט, שמיני עצרת איז דאך פרנסה, ס'איז רעגן, גשמים, און דאס איז פרנסה, און זאלטס ענק אויסבעטן נחת פון די קינדער, און פון אייניקלעך, און האבן א גוטע געזונטע עלטער, און מ'זאל שוין זוכה זיין צום גואל צדק, במהרה בימינו, אמן. זייטס געזונט, א פרייליכן יום טוב.